יהיה סרוח זאל זיין אראפגעלאזט על צדי המשכן אויף די זייטן פון די משכן מזה ומזה פון די זייט און פון די זייט לכסותו אים צו באדעקן צו באדעקן דעם אונטערשטן יריעה ס'זאל נישט זיין אויסגעשטעלט צו די רעגנס וכדומה. זאל נישט קאליע גיין, ס'איז געווען זייער א טייערע סחורה, זאגט רשי והאמה מזה, והאמה מזה, לצפון ולדרום, וואס דארט איז עס געוועזן אויכעט מיט א אמה לענגער פון יעדע זייט, בעודף באורך יריעות האוהל, שהן עודפות, וואס זיי זענען מער על אורך יריעות המשכן, אויף די לענג פון די יריעות המשכן שתי אמות מיט צוויי איילן, יהיה סרוח זאל אראפהענגען על צידי המשכן לצפון ולדרום, כמו שפירשתי למעלה. למדה תורה דרך ארץ, די תורה לערנט אונז דא א דרך ארץ, שיהא אדם חס על היפה, מען זאל פארשוינען די גוטע מאטריאלן, מען זאל זען ס'זאל נישט קאליע גיין. פסוק יד, ועשית מכסה לאוהל, דו זאלסט מאכן א צודעק פאר די יריעות האוהל, פאר די יריעות עזים,

די לענג איז געווען דרײַסיק איילן און די ברייט צען איילן, דאס מיינט אז ס'האט בלויז איבערגעדעקט די חלל פון די משכן, ס'האט ניטאמאל איבערגעדעקט די קעפ פון די קרשים. אלו דברי ר' נחמיה, דאס איז די שיטה פון ר' נחמיה וואס ער האט געהאלטן אז ס'איז געווען צוויי באזונדערע צודעקן פון אויבן, איינס איז געווען פון עורות אילים און איינס איז געווען פון עורות תחשים. ולדברי ר' יהודה, מכסה אחד היה, לויט ר' יהודה איז נאר געווען איין צודעק, חציו של עורות אילים מאדמים, די האלב איז געווען פון ווידערן פעל, רויט געפארבט, וחציו של עורות תחשים און די אנדערע האלב איז געווען פון תחש הויט. לויט דעם פשט איז די ווארט מלמעלה גייט ארויף אויף ביידע, אז די עורות אילים מיט די עורות תחשים זענען ביידע געווען למעלה העכער דעם יריעות עזים, ס'האט צוגעדעקט די יריעות עזים. גראדע אין מסכת שבת שטייט פארקערט די שיטה פון רבי יהודה מיט רבי נחמיה, דארט שטייט אז לויט רבי יהודה איז עס געווען צוויי באזונדערע צודעקן און לויט רבי נחמיה איז עס געווען איינס. פסוק טו ועשית את הקרשים למשכן, זאגט דער אור החיים הקדוש, די ווארט משכן באציט זיך בעיקר אויף די יריעות, די קרשים האבן נישט געהייסן משכן אליין, נאר ברעטער פאר די משכן זאלסטו מאכן, עצי שטים עומדים, עצי שטים איז פון טענענביימער, וואס דאס געבט נישט ארויס קיין פירות, דער מדרש זאגט אז דאס איז אויכעט א זאך וואס די תורה לערנט אונז א דרך ארץ, טאמער א מענטש וויל בויען א הויז פון העלצער, זאל מען אים נישט לאזן נעמען פון אזעלכע ביימער וואס געבן ארויס פירות, ס'איז בל תשחית, א שאד, נאר זאל נעמען פון עצי שטים וכדומה, אזעלכע זאכן וואס פראדוצירן נישט קיין פרוכט, עומדים. איז רש"י דא זאגט א פשט אז די ברעטער זאלן זיין אויפגעשטעלט נישט ליגעדיג, חזל זאגן אז דאס מיינט נאך מער, אז ס'האט געדארפט שטיין כדרך גדילתן, די אונטערשטע חלק פון די בוים האט געדארפט זיין אונטן און די אויבערשטע חלק אויבן. די דעת זקנים ברענגט א פשט אז מען זאל נישט נעמען אזעלכע ברעטער וואס צעפאלן שוין, ס'איז שוין זייער לאנג צוריק אפגעשניטן געווארן, ס'האלט זיך שוין נישט, ס'ווערט שוין פארשימלט, נאר מען זאל נעמען עומדים אזעלכע וואס זיי האלטן זיך גוט. נאך א פשט זאגט ער, שהן עומדים לעולם, ס'בלייבט אויף אייביג, די ברעטער זענען נאך אלץ דא, ס'איז נגנז געווארן ערגעץ, און ס'איז אפגעהיטן, ס'איז נישט פארלוירן געגאנגען. זאגט רש"י ועשית את הקרשים, היה לו לומר ועשית קרשים, מאך ברעטער. כמו שנאמר בכל דבר ודבר מהו הקרשים מיט א היי הידיעה מען רעדט עפעס פון באקאנטע ברעטער ווייל מען רעדט מאותן העומדין ומיוחדין לכך אזעלכע ברעטער וואס זיי שטייען שוין און זענען באשטימט אויף דעם צוועק פון א לאנגע צייט ווייל יעקב אבינו נטע ארזים במצרים יעקב אבינו האט שוין איינגעפלאנצט די טענענביימער אין מצרים וכשמת ווען ער איז נפטר געווארן צוה לבניו האט ער געהייסן פאר זיינע קינדער להעלותם עמהם זיי זאלן עס ארויפברענגען צוזאמען מיט זיי כשיצאו ממצרים ואמר להם האט ער זיי געזאגט שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי שטים די אייבערשטער גייט זיי באפעלן מאכן א משכן אין מדבר פון די טענען האלץ ראו זעהט שיהיו מזומנים בידכם ס'זאל זיין גרייט ביי ענק אין די הענט הוא שיסד הפייטן בפיוט שלו, ס'איז דא א פייטן וואס האט געהייסן רבי שלמה הבבלי, אין זיין פיוט וואס מען זאגט ביי די יוצר פון דעם ערשטן טאג פסח שטייט טס מטע מזורזים קורות בתינו ארזים, ער זאגט דארטן אז ווען מען האט אויפגעשטעלט דעם משכן איז אריבערגעפלויגן די קול פונעם אייבערשטן וואס ביז יעצט פלעגט ער רעדן צו משה רבינו פונעם בארג סיני, איז יעצט אריבערגעגאנגען צו די געביידע וואס די פלינקע אידן האבן אויפגעשטעלט, פון טענען האלץ. זאגט ער די פשט איז שנזדרזו זיי האבן זיך באפלייסט להיות מוכנים בידם מקודם לכן זיי האבן זיך צוגעאיילט און מיטגענומען די ביימער פון מצרים וואס יעקב אבינו האט איינגעפלאנצט און זיי געהייסן אפשניידן און מיטנעמען ביים ארויסגיין עצי שטים עומדים אישטנטיבי"ש בלעז.

פסוק טז עשר אמות אורך הקרש, צען איילן זאל זיין די לענג פון יעדע ברעט, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד, איינס און א האלב אמה די ברייט פון איין ברעט. זאגט רש"י עשר אמות אורך הקרש, למדנו מען לערנט פון דעם ארויס גובהו של משכן עשר אמות אז די הייך פון די משכן איז געווען צען איילן, ווייל די משכן איז געווען פונקט אזוי הויך ווי די ברעט, די שוועל וואס מען האט געלייגט אונטערן ברעט, דאס האט גארנישט צוגעגעבן צו די הייך, עס איז געווען געלעכערט אדורך און אדורך, די ידות, די הענטעלעך פונעם ברעט זענען אריינגעגאנגען אין די לעכער פונעם שוועל, און די שוועל אליין האט נישט געהאט גארנישט קיין זילבער פון אונטן, ממילא איז דער משכן געווען פונקטליך צען אמה הויך, ואמה וחצי האמה רוחב, למדנו מ'לערנט פון דעם ארויס אורכו של משכן. די לענג פון די משכן וויפיל דאס איז געווען, לעשרים קרשים די צוואנציג ברעטער שהיו בצפון ובדרום מן המזרח למערב ווי די פסוקים זאגן ווייטער, איז אינאיינעם צוואנציג מאל איינס און א האלב איז שלושים אמה, זעה מיר אז די לענג פון די משכן איז געווען דרייסיג איילן. פסוק י"ז, שתי ידות לקרש האחד, צוויי הענטעלעך אזעלכע פיסעלעך איז געווען פאר יעדע איין ברעט, משולבות, ס'איז געווען אזוי שיין אויסגעשניצט אזוי ווי די טרעפ פון א לייטער וואס מען שניצט אויס און מען שטופט עס אריין אין די זייטיגע ברעט פונעם לייטער, אשה אל אחותה, איינס צו די אנדערע, ס'איז געווען יעדע איינס אייניג אויסגעשניצט פון ארום, כן תעשה אזוי זאלסטו מאכן לכל קרשי המשכן צו אלע ברעטער פון די משכן. זאגט רש"י שתי ידות לקרש האחד היה חורץ את הקרש מלמטה, ער האט אויסגעקראצט דעם ברעט פון אונטן באמצעו אינדערמיט בגובה אמה, אין די הייעך פון א אמה, יעדע שוועל איז געווען איין אמה הויעך, האט ער אויסגעקראצט דעם ברעט אין די הייעך פון א אמה. ומניח ער האט איבערגעלאזט רביע רחבו מכאן א פערטל פון זיין ברייט אויף די זייט, רביע רחבו מכאן און א פערטל פון זיין ברייט פון די זייט, והן הן הידות און דאס זענען געווען די ידות, והחריץ און ער האט ארויסגעקראצט חצי רוחב הקרש באמצע, א האלב פון די ברייט פון די ברעט אינדערמיט. איז דא דא עטליכע מהלכים, סא מיר ארויסשמועסן צוויי פשטים, איין פשט אזוי לערנט די מזרחי, אז די ברעט איז דאך געווען איינס און א האלב אמה די ברייט, איז ווען מען נעמט ארויס די חצי רוחב הקרש באמצע מיינט עס טאקע ממש די האלב פון די ברייט פונעם ברעט, וואס די האלב פון אנדערהאלבן אמה וואס דאס איז ניין טפחים קומט אויס פיר און א האלב טפחים, די מיטלסטע פיר און א האלב טפחים האט מען ארויסגענומען און מען האט איבערגעלאזט צוויי מיט א פערטל טפח אויף די רעכטע זייט און צוויי מיט א פערטל טפח אויף די לינקע זייט, וואס דאס איז טאקע דער רביע רחבו מכאן און רביע רחבו מכאן, נאר וואס דען די ידות וואס איז באשטאנען פון צוויי טפחים מיט א פערטל. האט מען נישט געקענט לאזן ממש אזוי ווי ס'איז, ווייל ס'דארף דאך אריינגיין אין די שוועלן, און ווי רש"י זאגט ווייטער, ס'דארף איבערדעקן די זוים פון די שוועל ארום און ארום, האט מען געמוזט אביסל ארומקראצן אויכעט פון אלע דריי זייטן פון דעם יד, אזוי אז ס'זאל גוט איבערדעקן דעם שוועל, און ס'זאל נישט זיין אפגעטיילט גארנישט צווישן איין ברעט און די אנדערע. רש"י אבער אין מסכת שבת זאגט אז מען האט אויסגעקראצט פון אלע זייטן פון דעם ברעט א פערטל אמה פון יעדע זייט, און די יד אליין, יעדע יד איז אויכעט באשטאנען פון א פערטל אמה די ברייט אויף א האלבע אמה די לענג, און צווישן די צוויי ידות איז געווען אויסגעקראצט א האלבע אמה. לויט דעם לערנט מען פשט דא אין רש"י אזוי, היה חורץ את הקרש מלמטה באמצעו בגובה אמה, זאגט ער נאך נישט וויפיל, און ער שמועסט נישט אויס דא אז מען זאל ארומקראצן א פערטל אמה ארום דעם גאנצן ברעט, וואס איינמאל דו האסט אראפגענומען פון יעדע זייט א פערטל אמה, איז דער ברעט געבליבן אונטן מיט א האלבע אמה שמעלער ווי פארדעם, קומט אויס אז יעצט איז עס געווען א ברייטקייט פון איין אמה אנשטאטס אנדערהאלבן, און די דיקיקייט וואס פארדעם איז עס געוועזן א גאנצע אמה איז יעצט געבליבן א האלבע אמה. ומניח רביע רוחבו מכאן ורביע רוחבו מכאן והן הן הידות, יעצט נאכדעם וואס ס'איז שוין שמעלער געווארן פון אונטן, ס'איז געבליבן א אמה על חצי אמה, א פערטל פון די אמה לאזט מען איבער אויף די זייט און א פערטל פון די אמה לאזט מען איבער אויף די זייט און דאס גייט זיין די ידות, והחריץ חצי רוחב הקרש באמצע מיינט א האלב פון וויפיל ס'איז געבליבן, א האלבע אמה האט מען ארויסגענומען אינדערמיט, קומט אויס אז די ידות זענען געווען יעדע איינע א ברייט פון א פערטל אמה און א דיקיקייט פון א האלבע אמה, און צווישן די צוויי ידות איז געווען ארויסגענומען א האלבע אמה, קומט אויס אז די זוימען פון די שוועלן זענען אלע געווען אייניג, לויטן מזרחי איז די שוועל נישט געווען אייניג, די ווענטעלעך ארום, נאר די אינעווענדיגסטע ווענטל איז געווען א דיקע וואנט, אבער די זייטיגע זענען געווען בלויז א משהו. לויט וויאזוי רש י זאגט אין מסכת שבת, זענען די שוועלן, די זוימען געווען פונקטליך א פערטל אמה פון יעדע זייט ארום און ארום. זאגט רש י ואותן הידות, די הענטעלעך פון די קרשים, מכניס באדנים, האט ער אריינגעפירט אין די שוועלן שהיו חלולים וואס זיי זענען געווען הויל, והאדנים און די שוועלן גבהן אמה, ס'איז געווען הויעך אן אמה, ויושבים רצופים, זיי זיצן אויסגעשטעלט, איינס נאכן אנדערן ארבעים זה אצל זה ביי די לאנגע ווענט פון דרום און צפון איז געווען פערציג שוועלן פאר די צוואנציג ברעטער וידות הקרש הנכנסים בחלל האדנים די הענטעלעך פונעם ברעט וואס זיי זענען אריינגעגאנגען אין די הוילקייט פונעם שוועל חרוצות משלושה צדיהן. באמת איז עס געווען אויסגעקראצט פון אלע פיר זייטן, אבער ער רופט עס אן שלושה צדיהן, ווייל רש י האט שוין פריער געזאגט אז אין צענטער פונעם ברעט האט מען אויסגעקראצט א האלב פון די ברייט פונעם ברעט, איז יעצט רעדט ער פון די איבריגע דריי זייטן, די זייט וואס איז געווען אויף לצד פנים פון די משכן און לצד החוץ פון די משכן, און אויכעט וואס איז געווען צו די זייט צו די ברעט פון די זייט, האט מען געדארפט דאס ארום קראצן אויכעט פון די אנדערע דריי זייטן. רוחב החריץ כעובי שפת האדן, ווי ברייט איז געווען די חלק וואס מען האט ארום געקראצט ארום די יד, אזוי ווי די דיקיקייט פונעם עק פונעם שוועל, די זוים פונעם שוועל, שיכסה הקרש את כל ראש האדן, מען האט געוואלט אז די ברעט זאל איבערדעקן די גאנצע קעפל פונעם שוועל, די גאנצע זוים פון ארום און ארום, שאם לא כן ווייל אויב ס'וועט נישט איבערדעקן, נמצא ריווח בין קרש לקרש, קומט אויס אז ס'איז דא א ברייטקייט צווישן איין ברעט און די אנדערע, כעובי שפת שני האדנים שיפסיקו ביניהם, ס'וועט זיין א הוילקייט, א לופט, צווישן ביידע ברעטער ווייל די דיקיקייט פון די שוועלן איז מפסיק, האט מען געמוזט מאכן אז די ברעט זאל אנפילן דעם גאנצן דיקיקייט פונעם שוועל. וזה שנאמר דאס זאגט דער פסוק ווייטער ויהיו תואמים מלמטה פון אונטן זאל עס זיין אייניג, ס'זאל זיין יעדע ברעט אויסגעשניצט אזוי אז ס'זאל זיין געפאסט איינס צו די אנדערע און ס'זאל נישט זיין קיין חלל צווישן איין ברעט און די אנדערע, שיחרוץ עס זאל ארומקראצן את צידי הידות די זייטן פון די הענטעלעך, כדי שיתחברו הקרשים זה אצל זה די ברעטער זאלן זיך גוט באהעפטן איינס נעבן די אנדערע.

פון די זייטיגע זוילן פונעם לייטער, דער רמבן זאגט אז ס'איז נישט געווען ממש שפיציג, ווייל די הוילקייט פונעם שוועל איז געווען א פירקאנטיגע זאך, ס'איז געווען א גלאטע זאך, ס'איז נישט געווען אויסגעשטעלט אזוי אז דער שפיץ זאל קענען אריינגיין, ס'איז געווען די יד שיין אויסגעשניצט פירקאנטיג נישט שפיציג, ער רופט עס נאר אן משופין און משולבות ווייל ס'איז געווען ארומגעשניצט פון אלע זייטן אז ס'זאל זיך גוט אריינפאסן אין דעם לאך. אשה אל אחותה מכוונות זו כנגד זו, ס'איז געווען אייניג, אויסגערעכנט איינס קעגן די אנדערע, שיהיו חריציהם שווים, אז אלע זייערע קריצונגען זאלן זיין אייניג זו כמידת זו, די ברעט אזוי ווי די ברעט, די יד אזוי ווי די יד, כדי שלא יהיו שתי ידות, די צוויי הענטעלעך פונעם קרש זאלן נישט זיין זו משוכה לצד פנים וזו משוכה לצד חוץ, איינס מער אריינציר און איינס מער ארויסציר בעובי הקרש שהוא אמה, אין די דיקיקייט פון דעם ברעט, וואס די דיקיקייט פון די ברעטער איז געווען א אמה. ותרגום של ידות איז צירין, אזוי ווי אנגלען, לפי שדומות לצירי הדלת, זיי האבן געענדלט אין די אנגלען פון א טיר, הנכנסים בחורי המפתן, וואס די חלקים פונעם טיר וואס שטארן ארויס גייען אריין, זיי זעצן זיך אריין אין די לעכער פונעם שוועל און אזוי האט זיך די טיר געהאלטן.

ווייל ווען א מענטש שטייט מיט די פנים צו מזרח איז דרום אויף זיין רעכטע זייט, און מען טרעפט טאקע אסאך מאל אז די תורה רופט אן א געוויסע זייט מיט צוויי נעמען נגבה תימנה, איינס איז די כינוי, די שם הכינוי איז נגבה, און די ריכטיגע נאמען דערפון איז תימנה זאגט די רמב"ן, זאגט רש"י לפאת נגבה תימנה, אין פאה זו לשון מקצוע, ס'מיינט נישט די ווינקל פון דרום, איז די כל הרוח קרויה פאה, די גאנצע זייט ווערט דא אנגערופן פאה, ווייל ס'איז אויך די עק, ס'איז די גאנצע. דרומדיגער עק פון די משכן כתרגומו לרוח עיבר דרומא. פסוק י ט, וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש, פערציג זילבערנע שוועלן זאלסטו מאכן אונטער די צוואנציג ברעטער וואס לויפן אויף דרום זייט, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, צוויי שוועלן אונטער איין ברעט פאר זיינע צוויי הענט, ושני אדנים און צוויי שוועלן תחת הקרש האחד אונטער דעם אנדערן ברעט לשתי ידותיו פאר זיינע צוויי הענטעלעך. פסוק כ, ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש, אויך אויף די צווייטע זייט פון די משכן אויף די צפון זייט, זאלסטו מאכן צוואנציג ברעטער, פסוק כא, וארבעים אדניהם כסף, זייערע פערציג שוועלן זאלן זיין פון זילבער, שני אדנים תחת הקרש האחד, צוויי שוועלן אונטער איין ברעט, ושני אדנים תחת הקרש האחד און צוויי שוועלן אונטער דעם אנדערן ברעט. פסוק כ ב, ולירכתי המשכן, און ביי דעם עק פונעם משכן, ביי די דיכט פונעם משכן, די הונטערשטע חלק, ימה אויף מערב זייט, תעשה שישה קרשים, זאלסטו קודם מאכן אין צענטער זעקס ברעטער, באלד וועט ער רעדן פון נאך צוויי ברעטער וואס האט געדארפט זיין ביי די ווינקלען. זאגט רש"י ולירכתי לשון סוף, אזוי ווי דער ירך איז די סוף פון א מענטש, אזוי איז ולירכתי מיינט די עק פון די משכן, כתרגומו ולסיפי, ולפי שהפתח במזרח ווייל די עפענונג, די אריינגאנג איז געווען אויף מזרח, קרוי מזרח פנים, ווערט די מזרח אנגערופן די פארנט, די פנים, והמערב ווערט אנגערופן אחוריים, די הינטן, וזהו סוף שהפנים הוא הראש. תעשה שישה קרשים הרי תשע אמות רוחב, זעקס ברעטער, יעדע איינס איז אנדערהאלבן אייל, האלט מען ביי ניין איילן די ברייט פון די משכן. פסוק כג, ושני קרשים תעשה למקצעות המשכן בירכתיים, נאך צוויי ברעטער זאלסטו מאכן ביי די עקן פונעם משכן, דארט ביי די סוף פונעם משכן אויף מערב זייט, מוזטו ביי די צוויי עקן איינס אויף דרום און איינס אויף צפון צולייגן נאך א ברעט. זאגט רש"י ושני קרשים תעשה למקצעות, אחד למקצוע צפונית מערבית, איינס איז געווען ביי די ווינקל פון צפון און מערב, ואחד למערבית דרומית. כל שמונה קרשים בסדר אחד הן. די זעקס ברעטער פון די פריערדיגע פסוק און די צוויי ברעטער פון דעם פסוק זענען אלע געווען אינעם זעלבן סדר, ס'איז געלאפן איינס נעבן די אנדערע, אלא שאלו השתיים, די צוויי ביי די ווינקלען, אינן בחלל המשכן, מען האט עס נישט געקענט זען אין די חלל פון די משכן אינגאנצן, אלא חצי אמה מזו וחצי אמה מזו נראות בחלל. פון די אנדערהאלבן אמה פון די ברייט פונעם ברעט איז נאר א האלבע אמה פון די און פון די געזען געווארן אינעם הוילקייט להשלים רוחבו לעשר דאס האט ערגענצט די ברייטקייט פון די חלל המשכן צו צען אמה והאמה מזה והאמה מזה די איבריגע אמה פון די צוויי ברעטער באות זענען געקומען כנגד אמות עובי קרשי המשכן הצפון והדרום עס האט אזוי ווי איבערגעדעקט די אמה ברייט פון די צפונדיגע און די דרומדיגע ברעט פון די משכן, כדי שיהא המקצוע מבחוץ שווה, מען האט געוואלט אז ס'זאל זיין פירקאנטיג די משכן פון אינדרויסן, ס'זאל זיין ביי די עק אייניג און נישט שטומפיג, האט מען דארטן אהינגעשטעלט א גאנצע ברעט, און אזוי האט זיך אנגעפילט און ס'איז געווארן א פירקאנטיגע זאך. פסוק כד, ויהיו תואמים מלמטה, וואס רש"י האט שוין פריער אויסגעשמועסט, אז זיי זאלן זיין איינשטימיג פון אונטן, ס'זאל נישט זיין איינס אריין איינס ארויס, אלע זאלן זיין אייניג אויסגעקראצט די ידות ארום און ארום, אזוי ס'זאל נישט זיין קיין לעכער צווישן איין ברעט און די אנדערע, אלעס זאל שטימען, ויחדיו און אינאיינעם, יהיו תמים זאלן זיי אויכעט זיין אייניג, על ראשו ביי די שפיץ דארט אויבן פונעם ברעט, אל הטבעת האחת, אריין אין איין רינג זאל מען אריינשטעלן יעדע צוויי ברעטער זאל זיך האלטן מיט א רינג, כן יהיה לשניהם, אזוי זאל זיין פאר די צוויי ברעטער, רעדט דא צוריק פון די ווינקלען פון מערב און צפון, וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק אז מען זאל לייגן צוויי ברעטער ביי די מקצעות המשכן בירכתיים, זאגט ער אז פונקט ווי יעדע צוויי ברעטער האבן געדארפט זיין אריינגעלייגט אין איין רינג אזוי האסטו אויך געדארפט מאכן ביי די צוויי ברעטער וואס איז געווען ביי די עק פון מערב און צפון, לשני המקצעות יהיו, ביי ביידע עקן זאלן אזוי זיין, אז אויכעט ביי מערב און דרום זאלסטו מאכן אז די צוויי ברעטער פון די ווינקל זאלן אריינגיין אין איין רינג. זאגט רשי ויהיו תואמים מלמטה כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה אלע ברעטער זענען געווען ווי צווילינגען זיי האבן געשטימט אייניג פון אונטן שלא יפסיק ס'זאל נישט איבערהאקן עובי שפת שני האדנים ביניהם די דיקיקייט פון די זוים

די ברייט פון די ברעט זאל ארויסשטארן אויף די זייטן פון די ידות חוץ לידי הקרש אינדרויסן פון די ידות פונעם קרש, לכסות איבערצודעקן את שפת האדן די זוים פונעם שוועל, וכן הקרש שאצלו די זעלבע זאך די נעבענדיגע ברעט האט אויך געהאט אזוי אז ס'איז געווען ארומגעשניצט ארום דעם יד איבערצודעקן דעם שפת האדן, ונמצאו תואמים זה לזה, קומט אויס אז זיי האבן געשטימט זענען געווען ווי צווילינגען איינס צו די אנדערע.

כדי ס'זאל נישט זיין דארט אפגעטיילט צווישן די מערב וואנט און די דרום און די צפונ'דיגע ברעטער, כדי שלא יפרידו האדנים ביניהם, אז די שוועלן זאלן נישט פונאנדערשיידן צווישן די איין ברעט און די אנדערע, צווישן די מערב'דיגע ברעט און די ברעט וואס איז געקומען פון צפון אדער פון דרום זאל נישט זיין קיין שום הפסק, די אלע אנדערע ברעטער האט מען אויכעט געמוזט אויסשניצן, אבער דא איז עס געווען זייער וויכטיג אז אויכעט. פון די צד פנים פון די משכן זאל עס זיין גוט ארומגעשניצט, ווייל אנישט איז געווען א צוטיילונג צווישן די צוויי ברעטער וואס זענען געווען ביי די ווינקלען. ויחדיו יהיו תמים כמו תאומים, ס'פעלט אזוי ווי די אלף, ס'מיינט אויכעט צווילינגען, ס'זאל זיין אייניג, על ראשו של קרש, אל הטבעת האחת, שמועסט רשי אויס, כל קרש וקרש, א יעדע ברעט פון די משכן, היה חרוץ מלמעלה איז געווען אויסגעקראצט פון אויבן ברוחבו אויף זיין גאנצע ברייט, שני חריצין, צוויי קריצונגען, בשני צדיו אויף ביידע זייטן, כדי עובי טבעת, די שפאלט וואס מען האט געמאכט די קריץ איז געווען אזוי ווי די דיקיקייט פונעם רינג, ס'האט נישט געהאט קיין שיעור ווי דיק ס'דארף זיין, אזוי דיק ווי די רינג איז געווען, אזא מין לאך האט מען געדארפט אויסקראצן, ומכניסן בטבעת אחת, און מען האט אריינגעפירט די ברעטער אין א רינג. נמצא מתאים לקרש שאצלו אזוי איז יעדער ברעט געשטאנען אייניג מיט זיין שכן. אבל אותן טבעות די רינגען לא ידעתי ווייס איך נישט אם קבועות הן, צו ס'איז געוועזן אריינגעפאסט דארטן און ס'איז געליגן דארט אייביג. דאס מיינט אז ווען מ'האט צוטיילט די משכן איז די רינג געבליבן אויף איין ברעט מ'האט נאר ארויסגענומען דעם אנדערן ברעט פונעם רינג אם מטולטלות אדער איז געווען די גאנצע רינג א מטולטל'דיגע זאך מ'האט עס געקענט אראפנעמען אינגאנצן.

והיו שמונה קרשים, די מערב וואנט איז געווען אלעס אינאיינעם אכט ברעטער, ואדניהם כסף שישה עשר אדנים, זייערע שוועלן פון זילבער איז געווען זעכצן שוועלן, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד, צוויי שוועלן אונטער איין ברעט און צוויי שוועלן אונטער די אנדערע ברעט. זאגט רשי והיו שמונה קרשים הן האמורות למעלה, דאס איז די זעלבע ברעטער וואס מען האט שוין אויסגעשמועסט אויבן, ס'איז געשטאנען תעשה שישה קרשים, עס איז געווען זעקס ברעטער קודם אינמיטן, ושני קרשים תעשה למקצעות, צוויי ביי די ווינקלען, נמצאו קומט אויס אלעס אינאיינעם, איז עס געווען שמונה קרשים בסדר מערבי. ער זאגט עס נאר איבער דא נאכאמאל ווייל ער וויל רעדן פון די שוועלן וואס מען האט נאכנישט געזאגט פריער וויפיל שוועלן עס איז געווען ביי די מערב וואנט. כך שנויה במשנת מעשה סדר הקרשים במלאכת המשכן, ברענגט ער אראפ א ברייתא, שטייט דארט היה עושה את האדנים חלולים, מען האט געמאכט די שוועלן זאלן זיין הויל. וחורץ את הקרש מלמטה, האט אויסגעקראצט אונטן ביים ברעט, רביע מכאן ורביע מכאן, האבן שוין פריער אויסגעשמועסט צוויי פשטים אויף דעם, א פערטל פון די זייט און א פערטל פון די זייט האט מען אויסגעקראצט, יש אומרים אז דאס מיינט א פערטל אמה האט מען ארום געקראצט, און יש אומרים אז דאס מיינט אז דער יד אליין איז געווען א פערטל פון די גאנצע ברייט, יעדע יד איז געווען א פערטל פון די ברייט פונעם ברעט, והחריץ חציו באמצע, און ער האט ארויסגעקראצט די האלב פון די מיט, אויכעט צוויי מהלכים מיט דעם צו ס'מיינט ממש א האלב פון אנדערהאלבן אמה, אדער א האלב פון א אמה, וויפיל ס'איז געבליבן נאכן ארומקראצן די פערטל אמה פון יעדע זייט. ועשה לו שתי ידות כמין שני חמוקין, ער האט געמאכט צוויי הענטעלעך אזוי ווי צוויי חמוקין, ולי נראה שהגירסא כמין שני חווקין, וואס דאס מיינט

ומכניסן, האט אריינגעפירט די ידות לתוך שני אדנים אין די צוויי שוועלן, שנאמר שני אדנים שני אדנים, וחורץ את הקרש מלמעלה, און מען האט אויכעט אויסגעקראצט דעם ברעט פון אויבן. אצבע מכאן ואצבע מכאן, זאגט דער מזרחי נישט אז די קראץ, די לאך, די שפאלט איז געווען א פינגער דיק, נאר מען האט אפגערוקט מיט א פינגער פון די עק, מען האט געלאזט דעם קרש א אצבע מכאן און א אצבע מכאן האלץ ביי די עק, און נאכדעם האט מען געקריצט אזוי דיק ווי דער טבעת איז, ונותנן און ער האט זיי אריינגעלייגט לתוך טבעת אחת של זהב, יעדע צוויי ברעטער אריינגעלייגט אין איין גאלדענע רינג, כדי שלא יהיו נפרדין זה מזה, זאלן זיך נישט אפטיילן איינס פון די אנדערע, שנאמר ויהיו תואמים מלמטה וגומר, כך היא המשנה, והפירוש שלה הצעתי למעלה בסדר המקראות, כ'האב שוין פריער מסביר געווען יעדע זאך פונקטליך אין די סדר פון די פסוקים. די תורה שמועסט נישט אויס אז מ'זאל מאכן די רינגען, און די רמב"ן שטעלט זיך אויף דעם פארוואס שטייט נישט ארויסגעשריבן אין פסוק אז מ'זאל מאכן די גאלדענע רינגען און אז מ'זאל אריינקריצן אין די ברעטער פון אויבן, זאגט ער אז דאס איז געווען דער סדר יענע צייטן ווען מ'האט געבויט א הויז פון אזעלכע ברעטער פלעגט מען אריינשטעלן יעדע צוויי ברעטער אין אזא רינג, ממילא ס'איז געווען א רוטין און ס'איז געווען א באקאנטע זאך און פארדעם שטייט טאקע א ה"א הידיעה אל הטבעת האחת ווייל ס'איז געווען באקאנטע אופן וויאזוי מ'האט געבויט די האלצערנע הייזער. פסוק כו, ועשית בריחים, דו זאלסט מאכן ריגלען, עצי שטים פון טענען האלץ, חמשה, פינף ריגלען, לקרשי צלע המשכן האחד, פאר די ברעטער פון איין זייט פון די משכן, אויף יעדע פון די דריי זייטן פון די משכן איז געווען פינף ריגלען. זאגט רש י בריחים, כתרגומו עברין ובלעז אישפריש, חמשה לקרשי צלע המשכן, אלו חמשה ג' הן. די פינף איז באמת געווען נאר דריי, אלא שהבריח העליון והתחתון, די אויבערשטע און די אונטערשטע ריגלען, עשוי משתי חתיכות, איז געווען צוטיילט אין צוויי שטיק, זה מבריח עד חצי הכותל, איינס איז געלאפן ביז די האלבע וואנט, וזה מבריח עד חצי הכותל, און די אנדערע איז געלאפן ביז די אנדערע האלב וואנט, זה נכנס בטבעות מצד זה, איינס איז אריינגעגאנגען אין די רינגען, וואס האבן געהאלטן די ריגלען פון איין זייט וזה נכנס בטבעות מצד זה, די אנדערע האלב איז אריין אין די רינגען פון די אנדערע זייט עד שמגיעין זה לזה, ביז זיי האבן זיך געטראפן אינדערמיט, זיי האבן דערגרייכט איינס צו די אנדערע, נמצא קומט אויס, שהעליון ותחתון, שניים שהן ארבעה, ס'איז באמת געווען צוויי ריגלען, נאר ס'איז געווען איינגעטיילט יעדע איינס אין צוויי, איז עס געווען פיר שטיק, אבל האמצעי, די מיטלסטע, די בריח התיכון, אורכו, זיין לענג איז געווען כנגד כל הכותל, אזוי ווי די גאנצע וואנט. ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו ס'איז געלאפן פון איין עק וואנט ביז די אנדערע עס איז נישט געווען צוטיילט אין צוויי חלקים, שנאמר והבריח התיכון וגומר, מבריח מן הקצה אל הקצה. רש י נעמט דא אן ווי די פשוט'ע פשט אז די בריח התיכון איז נאר געלאפן אויף איין וואנט, נישט אז עס האט זיך ארום געדרייט און עס איז אריין אין אלע דריי ווענט פון די משכן, וואס אזוי ווערט געברענגט פון חזל אז עס איז געווען בדרך נס, דער תרגום יונתן אין פסוק כח שמועסט אויס אז די בריח התיכון איז געקומען פון די בוים וואס אברהם אבינו האט איינגעפלאנצט אין באר שבע, ווען די אידן זענען אדורך דעם ים האבן די מלאכים אפגעשניטן דעם בוים און זיי האבן עס אריינגעווארפן אין ים עס איז מיטגעשווימען מיט זיי, און דער מלאך האט אויסגערופן און געזאגט דאס איז דער בוים וואס אברהם האט אויפגעשטעלט אין באר שבע און ער האט דארטן גערופן אין אייבערשטנ'ס נאמען, די אידן האבן עס גענומען, און פון דעם האט מען געמאכט דעם בריח התיכון וואס איז געווען זיבעציג אמה, יש אומרים צוויי און זיבעציג אמה אזוי לאנג ווי די אלע דריי ווענט פון די משכן צוזאמען, און גרויסע ניסים זענען געטון געווארן מיט דער ריגל, ווייל ווען מען האט אויפגעשטעלט די משכן האט זיך עס איינגעדרייט ווי א שלאנג, ס'איז אליינס ארומגעלאפן אינעווייניג פון די קרשים און זיך איינגעדרייט, ביי די מערב וואנט און ווייטער נאכאמאל ביי די אנדערע וואנט, עס האט ארום גענומען אלע דריי ווענט, ווען מען האט צענומען די משכן האט זיך עס אויסגעגראדעט אזוי ווי א גראדע שטעקן. זאגט רש י, שהעליונים והתחתונים, די אויבערשטע און די אונטערשטע ריגלען, היו להן טבעות בקרשים להיכנס לתוכם, עס האט געהאט אזעלכע רינגען אויף די ברעטער ארויפגעשמאלצן, וואס די ריגלען זענען אריין אין די רינגען, שתי טבעות, לכל קרש, יעדע ברעט האט געהאט צוויי רינגען, משולשים, ס'איז געווען געדריטלט בתוך עשר אמות של גובה הקרש, אין די צען איילן פון די הייך פונעם ברעט איז געווען איינגעטיילט אין דריי חלקים, חלק אחד, איין טייל פון צוויי און א האלב אמה וואס דאס איז א פערטל פון צען אמה, מן הטבעת העליונה ולמעלה, איז געווען פון די אויבערשטע רינג און ארויף ביז די קעפל פונעם ברעט, וחלק אחד מן התחתונה ולמטה, נאך צוויי און א האלב אמה איז געווען פון די אונטערשטע רינג ביז די ערד, וכל חלק הוא רביע אורך הקרש, צוויי און א האלב אמה וואס דאס איז א פערטל פון די לענג פונעם קרש, ושני חלקים בין טבעת לטבעת, צווישן די צוויי רינגען איז געווען צוויי טיילן וואס דאס איז אלעס אינאיינעם פינף אמה, און אין צענטער פון די פינף אמה איז אדורכגעלאפן דער בריח התיכון. כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו, כדי די אלע רינגען זאלן זיין אויסגערעכנט איינס אקעגן די אנדערע, מען האט געמאכט א פונקטליכע מאס וואו די רינג זאל ליגן אויפן ברעט, כדי די ריגל זאל קענען געהעריג דורכלויפן, ס'זאל זיין איינשטימיג איינס מיט די אנדערע. אבל לבריח התיכון אין טבעות, די מיטלסטע ריגל האט נישט געהאט קיין רינגען, אלא הקרשים נקובין בעוביין, די ברעטער אליין זענען געווען געלעכ געלעכערט ביי זייער דיקיקייט,

און די אונטערשטע ריגלען פון די צוויי לאנגע ווענט פון דעם משכן, איז אורך כל אחד, די לענג פון יעדע ריגל, וואס איז געווען צוויי ריגלען פון אויבן צוויי פון אונטן איז געווען חמש עשרה אמה, והתיכון וואס דאס איז געלאפן אויף די גאנצע וואנט איז געווען אורכו שלושים אמה, וזהו דאס איז וואס די פסוק זאגט אין פסוק כח, אז ס'איז מבריח געווען מן הקצה אל הקצה מן המזרח ועד המערב פון די מזרח עק פון די וואנט ביז די מערב עק. וחמשה בריחים שבמערב וואס די מערב'דיגע וואנט איז דאך געווען צוועלף אמה לאנג איז די פינף ריגלען וואס די צוויי אויבערשטע און די צוויי אונטערשטע זענען געווען יעדע איינס אויף א האלב פון די וואנט איז אורך העליונים והתחתונים איז געווען שש אמות והתיכון און די מיטלסטע איז געווען אורכו יב כנגד רוחב שמונה קרשים אזוי ווי די ברייט פון אכט ברעטער וואס זענען געווען דארט כך היא מפורשת במלאכת המשכן.

איינס אז ס'איז געווען בתוך הקרשים אין די ברעטער, ס'איז נישט געהאלטן זיך אויף רינגען, נאר אויף א לאך וואס איז געווען אין די דיקיקייט פון די ברעטער, און אויכעט אז ס'איז נישט געווען צוטיילט אין האלב נאר מבריח מן הקצה אל הקצה ס'איז געלאפן פון איין עק פון די וואנט ביז די אנדערע, און ווי חזל זאגן בדרך נס אז ס'איז געלאפן פון איין עק משכן ביז די אנדערע עק משכן אלע דריי ווענט ארום. פסוק כט ואת הקרשים און די ברעטער אליין פון דעם משכן תצפה זהב זאלסטו איבערדעקן מיט גאלד, מען האט געמאכט גאלדענע בלעכן, מען האט עס צוגעהאקט מיט נעגל אויף די ברעטער, ואת טבעותיהם און זייערע רינגען, וואס די רינגען האט מען דאך געדארפט האבן צו האלטן די ריגלעך, תעשה זהב זאלסטו מאכן פון גאלד און ארויפגעשמאלצן אויף די ברעט, בתים לבריחם דאס האט געדינט אלס הייזעלעך שטיבעלעך פאר די ריגלען,

נישט אז די גאלד איז געווען ממש ארויפגעקלעבט אויף די ריגלען, ס'איז געווען ארויפגעשמאלצן אדער צוגעהאקט מיט נעגל אויף די ריגלען אליין, שאין עליהם שום ציפוי, ניין, די ריגל אליין האט נישט געהאט קיין שום צודעק, ס'איז געווען א שטיק טענענהאלץ, אלא נאר בקרש אין דעם ברעט היה קובע האט ער באשטימט כמין שני פיפיות של זהב, אזעלכע צוויי אזוי ווי רערעלעך פון גאלד, ער רופט עס אן פיפיות ווייל עס האט געהאט א מויל פון ביידע זייטן, עס איז געווען הויל און עס האט געהאט א עפענונג פון ביידע זייטן, כמין שני סדקי קנה חלול, אזוי ווי צוויי שפאלטונגען פון א הוילע רור, וקובען און ער האט זיי באשטימט אצל הטבעות ביי די רינגען לכאן ולכאן אויף די זייט און אויף די זייט, יעדע ברעט האט דאך געהאט צוויי רינגען, איינס פון אויבן און איינס פון אונטן. אין די רינגען האט ער אריינגעשטעלט ביי די רעכטע זייט פונעם רינג און ביי די לינקע זייט פונעם רינג אזעלכע האלבע רערעלעך פון גאלד, צוויי האלבע רערעלעך, אורכם די לענג פון די רערן, ממלא האט אנגעפילט את רוחב הקרש די גאנצע ברייט פונעם ברעט מן הטבעת לכאן וממנה לכאן, פון די רינג, ביז די רעכטע עק פונעם ברעט, און פון די רינג, ביז די לינקע עק פונעם ברעט. והבריח נכנס לתוכו, דער ריגל איז אריינגעגאנגען אין דעם פיפיות של זהב, וממנו לטבעת, פון דארטן איז עס אריין צום רינג אליין, ומן הטבעת און פון דעם רינג איז עס ווייטער ארויס לפה השני צו דעם אנדערן עפענונג פון דעם אנדערן רער וואס איז געליגן פון די צווייטע זייט נמצאו קומט אויס אז איינמאל די ריגלען זענען געווען אלע אויף זייערע פלעצער הבריחים מצופין זהב כשהן תחובים בקרשים די ריגלען זענען געווען איבערגעדעקט מיט די גאלדענע רערעלעך און אויך מיט די רינגעלעך ווען ס'איז געווען אריינגעשטופט אין די קרשים והבריחים הללו מבחוץ היו בולטות די אלע ריגלעך האבן ארויסגעשטארט פון דרויסן פון די משכן, בליטת הטבעות והפיפיות לא היו נראות בתוך המשכן, ס'איז נישט געזען געווארן אין די משכן אליין, אלא כל הכותל חלק מבפנים, די אינעווייניגסטע ווענט פון די משכן זענען געווען גלאט, די אלע ריגלעך מיט רינגעלעך זענען געוועזן נאר אויף די דרויסנדיגע זייט פון די משכן. פסוק ל', והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר, דו זאלסט אויפשטעלן דעם משכן אזוי ווי זיין דין וואס דו ביסט געוויזן געווארן אויפן בארג סיני. זאגט רשי והקמת את המשכן, נישט יעצט, זאלסט עס שוין אויפשטעלן, נאר לאחר שיגמר הקימהו, נאכדעם וואס עס וועט פארטיג ווערן, זאג איך דיר א באפעל אז דו מוזט עס אויפשטעלן. דער אבן עזרא זאגט אז וויבאלד משה רבינו האט געהייסן פאר אנדערע עס אויפשטעלן ווערט עס אנגערופן אויף זיין אויף זיין נאמען, אבער די מזרחי און דער אור החיים הקדוש זאגן, אז דא מיינט עס דווקא משה רבינו, ווי מען זעט טאקע אז משה רבינו האט נישט געהייסן קיינעם עס אויפשטעלן ער אליין, קיינער האט נישט געקענט עס אויפשטעלן נאר ער אליין האט עס אויפגעשטעלט, ווייל ס'איז געקומען א ציווי טאקע והקמת את המשכן אז משה רבינו אליין איז דער וואס ער דארף עס אויפשטעלן. הראית בהר, קודם לכן פאר דעם אויפשטעלן, שאני עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו, איך בין פארגעברייט דיר אויסצולערנען און דיר צו ווייזן די סדר פון זיין אויפשטעלן, ס'הייסט טאקע יעצט האט דער אייבערשטער נאכנישט געוויזן פאר משה רבינו פונקטליך וויאזוי ס'דארף אויסזען, וואלט לכאורה געדארפט שטיין וויאזוי איך וועל דיר ווייזן אויפן בארג, אבער וויבאלד ער רעדט דא אויף די צייט פון די הקמה, און בשעת ווען ער וועט עס אויפשטעלן וועט מען שוין האלטן נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אים צוגעוויזן פונקטליך וויאזוי דאס דארף גיין, קען שוין יא שטיין א לשון עבר וואס דו ביסט געוויזן געווארן. פסוק ל א, ועשית פרוכת, דו זאלסט מאכן א פארהאנג וואס טוט פונאנדערשיידן צווישן די אוהל מועד און די קדשי קדשים, די סחורה זאל זיין פון תכלת בלויע וואל וארגמן און פערפל וואל ותולעת שני און רויטע וואל ושש און לען, משזר, צאמגעשפינט און צאמגעדרייט, יעדע פאדעם האט געדארפט באשטיין פון זעקס פון יעדע פון די פעדעמער מעשה חשב, ס'האט געדארפט זיין א מייסטער ארבעט וואס ס'האט געהאט צוויי פארשידנארטיגע בילדער אויף יעדע זייט א צווייטע מין בילד, יעשה אותה זאל ער איר מאכן כרובים מיט שיינע בילדער, זאגט רשי. פרוכת לשון מחיצה הוא, און בלשון חכמים איז עס א פרגוד, אזוי זעט מען אויכעט אין תרגום יונתן, טייטשט ער דאס איבער, ותעבד פרגודא, דבר המבדיל בין המלך ובין העם, א מין מחיצה וואס טוט איבערטיילן צווישן די קעניג און צווישן די פאלק, די פאלק דארף אים נישט זען כסדר, ס'איז א דרך כבוד, און די זעלבע זאך דא ביי די משכן, האט מען געלייגט בדרך כבוד א פרוכת צווישן די קודש און די קדשי קדשים, תכלת וארגמן, כל מין ומין היה כפול, א יעדע מין איז געווען געדאפלט, בכל חוט וחוט ששה חוטין, יעדע פאדעם איז באשטאנען פון זעקס פון די מין, מעשה חשב כבר פירשתי האב איך שוין געזאגט אויבען אין פסוק א' שזו היא אריגה של שתי קירות, א וועבינג פון צוויי עקסטערע ווענט, והציורין שמשני עבריה אינן דומין זה לזה, ס'האט צוויי אנדערע בילדער אויף ביידע זייטן, כרובים, ציורין של בריות יעשה בה ער זאל מאכן דארטן בילדער פון פארשידענע באשעפענישן, וואס יש אומרים אז ס'איז געוועזן א אדלער פון איין זייט און א לייב פון די אנדערע זייט. פסוק ל' בית, ונתתה אותה דו זאלסט איר די פרוכת לייגן על ארבעה עמודי שטים, אויף פיר זוילן פון טענענהאלץ מצופים זהב, וואס די זוילן זאלן זיין איבערגעדעקט מיט גאלד, וויהם זהב, אויך זייערע האקן, אויף וואס מען האט ארויפגעהאנגען די קלעצל וואס האט געהאלטן די פרוכת, זאל אויכעט זיין געמאכט פון גאלד, על ארבעה אדני כסף, די פיר זוילן זענען געשטאנען אויף פיר זילבערנע שוועלן, ס'איז געוועזן געמאכט פון זילבער צוליב די כבוד פון די פלאץ וואו עס איז געשטאנען, ס'איז דאך געשטאנען צווישן די קודש און די קדשי קדשים, האט מען עס געמאכט פון זילבער און נישט פון קופער.

האט מען געלייגט צו די ברייט פון די משכן, און די ברייט פון די פרוכת צו די הייך פון די משכן, שטעלט זיך די מזרחי, אויב א זאך איז פירקאנטיג, צען אויף צען, איז בכלל נישט שייך קיין לאנגע זייט אדער א ברייטע זייט, און פארוואס עפעס זאל מען האבן געלייגט די לאנגע זייט צו די ברייט פון די משכן, און די ברייטע זייט צו די הייך פון די משכן? זאגט די גור אריה, אז די לאנגע זייט ווערט אנגערופן די זייט ווי מען האט אויסגעצויגן די חוטי השתי ווי דאס לויפט אויף די לענג פון די בגד, און די ברייטע זייט איז די חוטי הערב, זאגט ער, מען האט ספעציעל אויסגעלייגט די חוטי השתי אויף די ברייט פון די משכן, ס'זאל שטימען די בילדער פון די פרוכת מיט די בילדער פון די יריעות, ווייל די יריעות איז דאך אויך געווען אראפגעלייגט אויף די משכן, די לענג פון די יריעות צו די ברייט פון די משכן, האט זיך עס זייער שיין אויסגעמישט מיט די בילדער פון די פרוכת ווען מען האט געלייגט די פרוכת אויכעט די חוטי השתי אויף די ברייט פון די משכן, פאר דעם האט מען עס אזוי אויסגעשטעלט. די משכיל לדוד זאגט אז ס'איז יא שייך א לענג און א ברייט, ווייל רש"י האט דאך געזאגט אז די פרוכת איז געווען ארויפגעוויקלט אויף א קלעצל, קומט אויס אז ס'איז טאקע געווען געמאכט פון צען אמה, אבער מ'האט עס אביסל פארקערצערט, ס'איז אוועקגעגאנגען א מה שהיא, ביים אויבערשטן חלק וואו ס'איז געווען ארויפגעוויקלט אויפן כלונס, קומט אויס אז ס'איז געווען אביסל אונטערגעהויבן פון די ערד, ס'איז נישט געווען ממש ביז דער ערד. שטימט זייער גוט וואס רש"י זאגט, אז די לענג, די גאנצע צען אמה, דאס איז געווען אויף די ברייט פון די משכן, און די ברייט וואס דאס איז געווען א משהו ווייניגער ווי צען אמה, דאס איז געוועזן אין די הייך פון די משכן. זאגט רש"י עס איז געווען פרוסה אויסגעשפרייט בשליש של משכן ביי די דריטל פון די לענג פון די משכן, שיהא הימנה ולפנים עשר אמות, אריינציר פון די פרוכת איז געווען צען אמה די קדשי קדשים, והימנה ולחוץ, פון דעם און ארויס איז געווען עשרים אמה, נמצא קומט אויס, בית קדשי הקדשים איז געווען עשר על עשר צען אויף צען אמה, שנאמר ונתתה את הפרוכת תחת הקרסים, די פסוק זאגט ווייטער אז די פרוכת האט מען געשטעלט פונקט אונטער די העקעלעך המחברים וואס האבן צוזאמגעשטעלט די שתי חוברות של יריעות המשכן, די יריעות המשכן האט דאך באשטאנען פון צוויי בענדער פון יריעות צוזאמגענומען, און צווישן די צוויי בענדער איז געווען די קרסים, ורוחב החוברת, די ברייט פון יעדע באנד פון יריעות איז געוועזן עשרים אמה, וכשפרסם ווען מען האט זיי אויסגעשפרייט על גג המשכן אויף די דאך פון די משכן מן הפתח למערב, מען האט אנגעהויבן פון די פאדערשטע טיר אויף מזרח און מען האט עס געוויקלט צו מערב זייט. כלתה האט זיך עס געענדיגט, די ערשטע באנד פון צוואנציג אמה בשני שלישי המשכן ביי די צוויי דריטל פון די משכן און פונקט אונטער דעם האט מען געלייגט די פרוכת והחוברת השניה, און די צווייטע באנד פון יריעות כסתה האט באדעקט שלישו של משכן, די לעצטע דריטל פון די משכן, והמותר און די איבריגע חלק פון דעם תלוי האט געהאנגען לאחוריו פון הינטן לכסות את הקרשים צו באדעקן די ברעטער. האבן מיר שוין געלערנט אויבן אין רשי פון פסוק היי אז ס'איז דא צוויי וועגן פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען אויסגעשטעלט די יריעות, און רשי זאגט דארטן צום סוף אז נאר לויט די גמרא אין מסכת שבת איז אויסגעקומען אז די פרוכת איז געווען פונקטליך אונטער די קרסים. פסוק ל ג ונתתה און דו זאלסט געבן את הפרוכת דעם פירהאנג תחת הקרסים אונטער די העקעלעך פון די יריעות המשכן והבאת שמה און דו זאלסט אריינברענגען דארטן מבית לפרוכת אריינציר פון דעם פרוכת את ארון העדות די ארון וואס ס'ליגט אין דעם די לוחות וואס זיי זענען עדות אז דער אייבערשטער האט געגעבן פאר די אידן די תורה. והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים, די פרוכת זאל אפטיילן פאר ענקערט וועגן צווישן די הייליגטום און די גאר הייליגטום, זאגט די רמב"ן, דא איז נישט די פרשה ווי די תורה איז מצווה די סדר וויאזוי מען זאל אויפשטעלן די משכן וואס מען זאל טון פריער און וואס מען זאל טון שפעטער, און איך זאל זאגן אז מען דארף טאקע קודם לייגן די פרוכת און ערשט נאכדעם אריינברענגען דעם ארון, און ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק ל' ד' אז מען זאל ארויפלייגן דעם כפורת אויפן ארון שוין נאכדעם וואס ס'ליגט אין קדשי קדשים, דא איז נאר די פרשה ווי מען זאגט די עשיה פון די פרוכת, די פסוק וויל נאר דא זאגן וואס איז די צוועק פון די פרוכת, פונאנדערצושיידן צווישן די קודש און די קדשי קדשים. שמועסט זיך שוין אויס בדרך אגב וואס גייט זיין די קדשי קדשים און פארוואס איז עס קדשי קדשים, זאגט ער ווייל דארטן ליגט די סאמע הייליגסטע, די ארון וואס ליגט דארט די לוחות העדות, דארט ליגט די כפורת וואס מען לייגט אויפן ארון וואס דארטן גייט זיין דער דיבור וואס דער אייבערשטער באשטימט זיך צו רעדן מיט משה רבינו אלעס פון דארטן. פאר דעם דארף דא זיין א פרוכת כדי ס'זאל זיין טאקע א ספעציעלע אפגעזונדערטע פלאץ, ס'זאל זיין גאר הייליג און אפגעטיילט, אבער ער קומט נישט דא זאגן די סדר הדברים ווי אזוי מ'זאל עס מאכן, און מ'זעט טאקע אין פרשת פקודי וואס דארטן רעכנט ער אויס ווי אזוי ס'איז למעשה געווען, דארט שטייט טאקע גאר אנדערש, מ'האט קודם ארויף געלייגט דעם כפורת אויפן ארון, נאכדעם האט מען עס אריינגעפירט אין די פלאץ פון די קדשי קדשים און ערשט נאכדעם האט מען אויסגעצויגן דעם פרוכת, זעהן מיר אז עס איז טאקע נישט געווען אויף דעם סדר. פסוק ל' ד' ונתת את הכפורת על ארון העדות, זאלסט ארויפלייגן דעם דעק אויף די ארון וואס עס ליגט אין דעם די לוחות העדות, בקודש הקדשים, דאס גייט ליגן אין די קדשי הקדשים, מען האט דאך יעצט געזאגט אז די פרוכת טיילט אפ צווישן די קודש און די קדשי קדשים, זאגט ער זאלסט וויסן אז די ארון העדות דאס וועט ליגן אין די קדשי קדשים. פסוק ל ה, ושמת דו זאלסט לייגן את השלחן, דעם טיש, וואס מען האט שוין אויסגעשמועסט פריער אין די פרשה ווי אזוי דאס דארף אויסזען, דאס זאלסטו אראפשטעלן מחוץ לפרוכת, אינדרויסן פון דעם פירהאנג, מען האט דאך יעצט געזאגט אז מען לייגט א פרוכת צווישן די קודש און די קדשי קדשים, און ער האט שוין געזאגט וואס עס ליגט אין די קדשי קדשים, דארט ליגט די פלאץ ווי דער אייבערשטער וועט מאכן רוען זיין שכינה אויף דעם, די כפורת, די ארון העדות, ממילא פאר די צורך פון דעם דארף מען צוגרייטן אינדרויסן פון דעם א שולחן מיט א מנורה, וואס דאס איז פאר די כבוד פון דער וואס זיצט אויפן כסא הכבוד, זאגט די ספורנו. און מען האט טאקע געלייגט די מנורה אויף די רעכטע זייט און די שלחן אויף די לינקע זייט זאגט ער ווייל אורך ימים בימינה און בשמאלה עושר וכבוד זאל מען די ערשטע זאך אראפ שטעלן דעם שלחן ואת המנורה נוכח השלחן נאכדעם שטעלט מען אראפ די מנורה אקעגן איבער דעם שלחן על צלע המשכן תימנה אויף די דרום זייט פון די משכן והשלחן תיתן על צלע צפון און דעם שלחן זאלסטו געבן אויף די צפון זייט. זאגט רשי ושמת את השלחן, שלחן בצפון משוך מן הכותל הצפוני שתי אמות ומחצה, ס'איז געווען צוויי און א האלב אמה אפגערוקט פון די צפונדיגע וואנט, און מנורה איז געווען בדרום אויך משוכה מן הכותל הדרומי שתי אמות ומחצה, און מזבח הזהב נתון דאס איז געווען אריינגעגעבן כנגד אויר שבין שלחן למנורה, נישט ממש צווישן די שלחן און די מנורה, ווייל די שלחן האט געדארפט זיין קעגן איבער די מנורה ואת המנורה נוכח השלחן גארנישט האט נישט געמעגט מפסיק זיין, די מזבח איז געוועזן אקעגן איבער די אויר וואס האט איבער געטיילט צווישן די שלחן און די מנורה איז טאקע געווען משוך קמעא כלפי המזרח אביסל מער ארויס געשלעפט צו מזרח זייט. וכולם און די אלע דריי כלים נתונים מן חצי המשכן ולפנים זענען געווען אין די אינעווענדיגסטע האלב פון דעם קודש פון דעם היכל פון דעם אוהל מועד כיצד אורך המשכן מן הפתח לפרוכת איז דאך געווען עשרים אמה המזבח והשלחן והמנורה משוכין מן הפתח לצד מערב עשר אמה ס'איז געווען אריינגערוקט אין די אינעווענדיגסטע צען אמה מער צו די מערב זייט. פסוק ל"ו, ועשית מסך לפתח האוהל, גייט מען יעצט רעדן פון די פארהאנג וואס איז געוועזן ביי די מזרח'דיגע עפענונג פונעם אוהל מועד, זאלסטו מאכן דארט אויכעט א פארהאנג, תכלת, ס'זאל זיין צוזאמגעשטעלט פון בלויע וואל, וארגמן און פערפל וואל, ותולעת שני און רויטע וואל, ושש און לען, משזר, צוזאמגעשפינט און געדרייט, און רוקם, דאס איז געווען אביסל א קלענערע בחינה ווי מעשה חושב, מעשה חושב האבן מיר דאך געשמועסט אז דאס האט געהאט פארשידנארטיגע בילדער, די רעכטע זייט און די לינקע זייט, די פאדערשטע זייט מיט די אונטערשטע זייט האבן געהאט גאר אנדערע צורות, מעשה רוקם מיינט נאדל ארבעט, וואס מען טוט מיט א נאדל אריינייען א צורה און ס'האט די זעלבע בילד פון ביידע זייטן.

רוקם וואס דער פסוק זאגט איז דער שם האומן, דער מענטש וואס ער נייט, ולא שם האומנות, דאס איז נישט דער נאמען פון די פאך, ותרגומו איז טאקע עובד צייר ולא עובד ציור. מידת המסך, די מאס פון דעם פארהאנג אויף מזרח איז געווען כמידת הפרוכת, עשר אמות על עשר אמות. פסוק ל"ז, ועשית למסך דו זאלסט מאכן וועגן דעם פארהאנג חמשה עמודי שטים, פינף האלצערנע זוילן פון טענענהאלץ, וצפית אותם זהב דו זאלסט זיי איבערדעקן מיט גאלד, וויהם זהב זייערע האקן זאלן אויכעט זיין פון גאלד, ויצקת להם דו זאלסט גיסן פאר זיי חמשה אדני נחושת פינף שוועלן פון קופער, ווייל דאס איז ארויסצו שוין, און ס'פארלאנגט נישט אזא חשוב'ן מאטריאל ווי פריער וואס איז געווען ביי די פרוכת איז די שוועלן געווען פון זילבער. די מפרשים שטעלן זיך פארוואס די פרוכת האט געדארפט האבן נישט מער ווי פיר זוילן וואס זאלן עס האלטן, און די מסך האט געדארפט האבן פינף. איז דער בכור שור זאגט אז די פרוכת איז גענוג געווען פיר ווייל די פיר זוילן זענען געווען צווישן די דרום און צפון וואנט פון די משכן האט מען שוין געקענט די עקן פון די פרוכת ארויפהענגען אויף די ווענט אליין ס'האט זיך נישט געמוזט האלטן נאר אויף די פיר זוילן ממילא איז גענוג געווען פיר זוילן אבער אינדרויסן ביי די מזרח'דיגע עפענונג וואס דארטן די פי די פינף זוילן זענען געווען אינדרויסן פון די ווענט פארנט פון די ווענט איז כדי ס'זאל זיך האלטן געהעריג דער מסך האט מען געמוזט אראפשטעלן פינף עמודים. די חזקוני זאגט אז די אינעווענדיגסטע זוילן וואס דאס האט נישט געשטערט די דורכגאנג נאר דער כהן גדול האט געדארפט איין טאג א יאר אריין גיין אפאר מאל אין קדשי קדשים, ממילא שטערט נישט פאר קיינעם ווען ס'איז דא אביסל א שמעלערע אריינגאנג, האט מען געקענט מאכן אז צווישן די ווענט פון די משכן זאל זיין פיר עמודים און ס'האט נישט געשטערט קיינעם, אבער ביי די מזרח'דיגע אריינגאנג וואס דארט האט יעדער איינער געדארפט אריינגיין, מ'האט געוואלט מאכן די קטורת, מ'האט געוואלט אנצינדן די מנורה, מ'האט געדארפט זייער אסאך מאל אריינגיין דארטן, האט מען געלייגט פינף זוילן, וואס צוויי פון די זוילן זענען געווען אויף די זעלבע פלאץ ווי עס האט זיך אנגעהויבן די דרום און די צפון וואנט, קומט אויס אז אין די חלל פון די משכן אין די צען אמה איז נאר געווען נאך דריי זוילן און נישט פיר אזוי ווי ביי די פרוכת, איז געווען דארט מער א ברייטקייט מען זאל זיך קענען באקוועמער ארום דרייען דארט. קאפיטל כ"ז, פסוק א', ועשית את המזבח. ס'שטייט נישט דא מזבח נאר המזבח, זאגט דער אור החיים הקדוש, ווייל דער אייבערשטער האט שוין געוויזן פאר משה רבינו גלייך אנהייב ווען ער האט גערעדט מיט אים, האט אים שוין געזאגט את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, ער האט אים געוויזן וויאזוי ס'גייט אויסזען די משכן מיט אלע כלים, יעצט איז ער נאר צוריק געגאנגען און געזאגט, די מזבח וואס כ'האב גערעדט אויבן וואס כ'האב דיר געוויזן א צורה דערפון, זאג איך דיר יעצט וויאזוי מ'זאל דאס מאכן. דער נצי"ב זאגט אז פון די מזבח האט מען שוין גערעדט אין פרשת יתרו, מזבח אדמה תעשה לי, דער אייבערשטער האט גערעדט פון מאכן א מזבח וואס איז אנגעפילט מיט ערד, וואס דאס איז געווען די מזבח החיצון, די מזבח הנחושת איז דאך געווען, ווי דער פסוק זאגט ווייטער נבוב לוחות, ס'איז געווען טאבלען, אבער ס'איז געווען הויל פון אינעווייניג, מען האט עס אנגעפילט יעדע מאל מען האט גערוט מיט ערד. זאגט ער ועשית את המזבח די באקאנטע מזבח וואס איך האב שוין גערעדט אויבן דערפון דאס זאלסטו מאכן פון עצי שיטים די טאבלען ארום זאלן זיין פון טענען האלץ חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב ס'זאל זיין פינף אמה די לענג פינף אמה די ברייט רבוע יהיה המזבח ס'זאל זיין טאקע פיר קאנטיג די מזבח ושלש אמות קומתו זיין הויעך זאל זיין דריי איילן מ'זעהן אין רש"י א מחלוקה איבער דעם

ונאמר בפנימי רבוע. די רבוע וואס שטייט דא אין פסוק איז מופנה, ס'איז איבעריג אז ס'שטייט שוין פינף אמות די לענג פינף אמות די ברייט קען יעדער איינער זעהן אז דאס איז פיר קאנטיג, איז דאך איבעריג דאס וואס די פסוק זאגט רבוע יהיה המזבח, מאכט מען א גזירה שווה פון דעם ביז די רבוע וואס עס שטייט ביי די מזבח הפנימי סוף פרשת תצוה, מה להלן גובהו פי שניים כאורכו, פונקט ווי דארטן די אינעווענדיגסטע מזבח, די מזבח הזהב, די מזבח הקטורת, איז געוועזן צוויי אמות הויעך, און איינס אויף איינס די לענג און די ברייט, קומט אויס אז די הייעך איז געווען דאפלט ווי די לענג, אף כאן גובהו פי שניים כאורכו, דא האט אויך געדארפט זיין די הויעכקייט דאפלט ווי די לענג, ממילא אז ס'איז געוועזן פינף אויף פינף, האט עס געדארפט האבן א הויעכקייט פון צען אמה. איי מה אני מקיים ושלש אמות קומתו, די פסוק זאגט דאך קלאר אז ס'דארף נאר זיין דריי איילן אין די הייעך, משפת סובב ולמעלה, פון די עק פונעם סובב און ארויף, איז געוועזן דריי איילן. אבער די גאנצע מזבח איז געווען א הויעכקייט פון צען איילן. די מפרשים שטעלן זיך פארוואס טאקע די פסוק שמועסט קודם אויס די מזבח החיצון פאר די מזבח הפנימי, די סדר האט דאך אנגעהויבן רעדן פונעם ארון וואס דאס איז לפני ולפנים, נאכדעם האט מען גערעדט פון די שלחן מיט די מנורה וואס זיי זענען אינעם אוהל מועד, וואלט ער געדארפט ממשיך זיין און רעדן ווייטער פון די מזבח הפנימי וואס דאס איז אויכעט אינעם אוהל מועד און הערשט נאכדעם צוקומען רעדן פון די מזבח החיצון. זאגט דער שך על התורה אז די עיקר תכלית פון די בנין המשכן איז געווען צו מקריב זיין די קרבנות וואס דאס האט מקרב געווען די אידן לאביהם שבשמים ממילא האט ער אנגעהויבן רעדן פון די מזבח הנחושת וואס אויף דעם האט מען געמאכט די קרבנות, דאס איז געווען די מזבח העולה, און באמת וואלט ער דאס געדארפט אפילו שטעלן פאר די פריערדיגע כלים, נאר ס'קען נישט הייסן קיין משכן אן די קרשים מיט די עמודים מיט די אדנים, די אלע זאכן פעלן דאך אויס כדי ס'זאל באקומען דעם נאמען משכן, ממילא האט ער קודם געשטעלט די אלע פריערדיגע זאכן, און ערשט נאכדעם רעדט ער פון די מזבח החיצון. זאגט ער, די מזבח הפנימי, אויף דעם האט מען געמאכט די קטורת, קטורת האט א געוויסע מעלה איבער די קרבנות אויכעט, וואס דאס טוט משמח זיין, ער ברענגט א פסוק, קטורת ישמח לב, ממילא האט מען מיט דעם געענדיגט, ווייל אחרון אחרון חביב, אז דאס איז טאקע גאר א באליבטע עבודה די קטורת, און פאר דעם האט ער עס געשטעלט צום סוף, נאכדעם וואס מען האט שוין אפילו אויסגעשמועסט די בגדי כהונה און פארשידענע קרבנות, אין סוף פרשת תצוה, וואס דאס האט ער דארטן אהינגעשטעלט צוליב אחרון אחרון חביב. פסוק ב', ועשית קרנותיו, דו זאלסט מאכן זיינע קרנות, א קרן ביי א בהמה מיינט א הארן וואס שטארט ארויס פונעם קאפ, און ביי די מזבחות איז אויך געווען אזא שטיק ביים ווינקל וואס ס'האט אויסגעזען ווי א קרן רופט מען דאס אן קרנות, זאלסטו דאס לייגן על ארבע פינותיו ביי זיינע פיר ווינקלען, ממנו תהיין קרנותיו, נישט מ'זאל דאס עקסטרע צושטעלן, נאר פון דעם זעלבן שטיק, פון דעם זעלבן האלץ וואס מ'האט געמאכט די עצי שיטים, וואס מ'האט געמאכט די מזבח האט געדארפט זיין אויכעט די ווינקל, וצפית אותו נחושת, זאלסטו עס איבערדעקן מיט קופער. זאגט רש י, ממנו תהיין קרנותיו, שלא יעשם לבדם ויחברם בו, מען זאל עס נישט מאכן באזונדער און נאכדעם באהעפטן, וצפית אותו נחושת לכפר על עזות מצח, זאגט דער משכיל לדוד אז רש י וויל דא פארענטפערן פארוואס עפעס האט מען גענומען א ביליגע זאך, קופער, פארוואס האט מען נישט גענומען גאלד אדער זילבער, ס'איז דאך אין עניות במקום עשירות, נאר מ'האט געוואלט דא מאכן א רמז אויף דעם מצח נחושה, דאס קומט פארצייען אויף איינער וואס איז אן עזות מצח שנאמר ומצחך נחושה. פסוק ג' ועשית און דו זאלסט מאכן, גייט ער אויסרעכענען די אלע כלים וואס מען האט געדארפט האבן פאר די מזבח החיצון, סירותיו זיינע טעפ, אזעלכע גרויסע טעפ וואס מען האט אין דעם אריינגעלייגט די אש ארויסצוטראגן לדשנו, אראפצונעמען די אש מיט דעם, ויעיו, און זיינע שאוולען וואס מיט דעם האט מען צוזאמגענומען די אש אריינצולייגן אין די סירות. ומזרקותיו און זיינע בעקענעס, וואס מזרק איז א לשון פון ווארפן, מיט דעם האט מען געשפריצט די בלוט אויפן מזבח, ומזלגותיו זיינע האקן אזא לאנגע געצייג פון קופער, וואס האט געהאט א האק צום סוף, און מיט דעם האט מען איבערגעדרייט די אייברים, אז ס'זאל זיך בעסער פארברענען אויפן פייער, ומחתותיו און זיינע פענדלעך, דאס איז געווען אזעלכע ברייטע פענדלעך, וואס רשי דא זאגט אז מיט דעם האט מען אריינגעטראגן די קוילן צו די אינעווייניגסטע מזבח צו מאכן די קטורת, און רשי אין פרשת במדבר זאגט אז מיט דעם האט מען געשארט די קוילן וואס מען האט גענומען יעדן טאג אראפגענומען א תרומת הדשן, לכל כליו תעשה נחושת, אלע זיינע געצייג זאלסטו מאכן פון קופער, זאגט רשי סירותיו כמין יורות, אזעלכע גרויסע טעפ,

ארומגענומען א פלאץ מיט א צוים און מען האט ארויסגענומען אלע שטיינער דערפון, זעהט מען דאך אז ס'איז דא געוויסע ווערטער וואס ס'קען מיינען א דבר והיפוכו, אף כאן די זעלבע זאך דא, ווען ס'שטייט אין פסוק לדשנו מיינט עס להסיר דשנו, אוועקנעמען די אש, ובלעז אדשצנדריר. זאגט רשי ויעיו כתרגומו, וואס די תרגום זאגט מגרופיתיה.

ומחתותיו זאגט רשי בית קיבול יש להם, עס האט א בית קיבול, ליטול בהן גחלים מן המזבח, מען זאל מיט דעם קענען נעמען קוילן פון די מזבח, לשאתם על מזבח הפנימי, צו טראגן די קוילן צו די מזבח הפנימי לקטורת, מען האט דאס גענוצט צו מאכן די קטורת. ועל שם חתייתן ווייל מען האט אויפגעשעפט מיט דעם די קוילן, קרויים מחתות, כמו, מען טרעפט אזא אויסדרוק לחתות אש מיקוד, רעדט מען דארט אויכעט פון אויפשארן פייער, לשון שאיבת אש ממקומו, מען האט אריינגעשעפט, פייער מיט קוילן, וכן היחתה איש אש בחיקו מיינט אויך קען דען א מענטש אויפשארן קוילן מיט זיינע קליידער. לכל כליו זאגט רשי כמו כל כליו די למד איז איבריג. פסוק ד' ועשית לו דו זאלסט מאכן צו די מזבח מכבר א זיפל, מעשה רשת, אזוי ווי מען מאכט א נעץ, נחושת, זאלסטו מאכן א זיפל פון קופער א לעכעריגע מין זאך, וואס דאס איז געווען פאר שיינקייט ארום און ארום דעם מזבח, ועשית על הרשת, און דו זאלסט מאכן אויף דעם נעצל ארבע טבעות נחושת, פיר קופערנע רינגען על ארבע קצותיו ביי זיינע פיר ווינקלען, וואס אין דעם האט מען אריינגעלייגט שפעטער די שטאנגען, ווי דער פסוק זאגט. זאגט רשי, מכבר איז א לשון כברה, שקורין קריבל, וואס דאס מיינט א זיפ. כמין לבוש עשוי לו למזבח, ס'איז געווען אזוי ווי א בגד וואס מ'האט געמאכט פאר די מזבח, עשוי חורין חורין כמין רשת, לעכעריג אזוי ווי א נעץ, ומקרא זה מסורס, די פסוק איז אביסל ארומגעדרייט די ווערטער וכה פתרונו מ'דארף עס מפרש זיין אזוי, ועשית לו מכבר נחושת מעשה רשת, דו זאלסט מאכן פאר אים א קופערנע זיפל, ס'זאל זיין אזוי ווי א נעץ אויסגעארבעט מיט לעכערלעך, ווייל מכבר מעשה רשת נחושת קוקט אויס אז די רשת איז געמאכט פון נחושת, און ס'שטייט נאכנישט דא פון וואס די מכבר דארף זיין פון וועלכע מאטריאל, דארף מען זאגן אז די ווארט נחושת גייט ארויף אויפן מכבר. איז דא אין דעת זקנים זאגט ער אז די נעץ וואס מ'האט געמאכט איז נישט געווען בלויז אויף איין אמה אין די הייעך פון די מזבח אזוי ווי ס'איז דא אין רשי ווייטער אין פסוק ה א גרסה נאר פון די ערד פון די מזבח און ארויף, איז די גאנצע זאך געווען ארומגענומען מיט דעם לבוש, מיט דעם בגד, וואס איז געווען לעכעריג אזוי ווי א נעץ, און דאס איז געווען פאר שיינקייט, עס איז אנגעקומען ביז די האלב פון די מזבח פון אונטן ארויף, די פסוק זאגט אין פסוק ה' והיתה הרשת עד חצי המזבח זאגט ער אז עס איז געווען פון אונטן ביז די, ביז די האלב, און אזוי איז אויך דא א משמעות אין רשי אין מסכת זבחים, די חזקוני זאגט נאך מער, ער זאגט אז די גאנצע מזבח איז געשטאנען אין א נעץ, די מכבר האט ארום גענומען אויך די אונטערשטע חלק פון די מזבח, דאס מיינט אז די טאוולען פון די מזבח האט מען אויפגעשטעלט אין אזא מעשה רשת, און מען האט עס אנגעפילט מיט זאמד, יעדע מאל וואס מען האט גערוהט, און ווען מען האט געוואלט אוועק גיין האט מען אונטער געהויבן די מזבח, מיט די שטאנגען זיינע, און די זאמד איז ארויסגעגאנגען דורך די לעכער פונעם רשת. אבער אין די קומענדיגע רשי וועמיר זען אז דאס איז געוועזן בלויז אויף איין אמה אין די הייעך פון די מזבח, לויט אונזער גרסה אין רשי. פסוק ה. ונתתה אותה, דו זאלסט איר געבן די זיפל, די מכבר, די מעשה רשת, זאלסטו דאס לייגן תחת כרכוב המזבח מלמטה, אונטער די כרכוב פון די מזבח פון אונטן, וואס די כרכוב מיינט א קריצונג ארום און ארום מיט שיינע צורות, והיתה הרשת עד חצי המזבח, און דער נעץ זאל דערגרייכן ביז די האלב פון די מזבח, האמיר שוין געשמועסט אז ס'דא ראשונים וואס לערנען אז ס'איז געקומען פון אונטן ארויף ביז די האלב, און פון רשי דא איז משמע אז ס'איז געגאנגען פון אויבן אראפ איין אמה ביז ס'איז אנגעקומען צו די האלב פון די מזבח. אין תרגום יונתן שטייט דא אז די רשת האט געדינט א צוועק אז אויב ס'איז אראפגעשפרינגען עפעס פון די מערכה זאל עס נישט גיין אויף דער ערד וואס דעמאלטס קען מען עס שוין נישט צוריק ארויפלייגן, דער נעץ האט אריינגעכאפט די פלייש, די קוילן וואס זענען אריינגעקומען דארט, און די כהנים האבן עס גענומען און זיי האבן עס געקענט צוריק ארויפלייגן אויף די מערכה.

וואס מען טוט אריין קריצן ארום און ארום, אף למזבח, אויך פאר די מזבח עשה חריץ סביבו, האט ער געמאכט אזא שניצונג, אויסגעקריצט ארום און ארום, איז דא א גרסה והיה רחבו אמה, אז די ברייט פון דעם כרכוב איז אויך געווען א אמה, הגם אין מסכת זבחים איז משמע אין רש"י אז ס'נאר געווען א משהו, ס'איז נישט געווען קיין גאנצע אמה, בדופנו אין די וואנט פון די מזבח איז דאס געווען לנוי פאר שיינקייט, והוא לסוף שלש אדער שש אמות של גבהו, כדברי האומר גבהו פי שניים כרא כארכו, לויט רבי יוסי וואס האמיר פריער געלערנט וואס ער האט געהאלטן אז ס'איז געווען צוויי מאל אזוי הויעך ווי לאנג, דאס מיינט אז די הייך פון די מזבח איז געווען צען אמה, איז די אמה פונעם כרכוב פונעם סובב געווען לויט די גרסה פון שש אמות מיינט אז ס'איז געוועזן ביי זעקס אמות ווען מען ציילט פון אונטן ארויף, לויט די גרסה פון שלש מיינט דריי אמות ווען מען ציילט פון אויבן אויף אראפ, די גאנצע מזבח איז געווען צען אמה, ס'איז געווען דריי אמה העכער דעם כרכוב און זעקס אמה אונטער דעם, ממילא זענען ביידע גרסאות גערעכט, מען קען זאגן שלש און מען קען זאגן שש, אויב איך זאל אננעמען טאקע אז די כרכוב אליין איז געוועזן א אמה ברייט. הא מה אני מקיים ושלש אמות קומתו שמועסט ער אויס אז די שיטה פון רבי יוסי וואס ער האלט גבהו פי שניים כאורכו איז דאך לכאורה אויף אים שווער, ס'שטייט דאך אין פסוק אז די מזבח איז נאר געווען דריי אמה הויך. האט שוין רש"י פריער אראפגעברענגט דעם תירוץ אז דאס מיינט משפת סובב ולמעלה, פון די סובב און ארויף איז געווען דריי אמה, זאגט ער דאס איז געווען די דריי אמה פון דעם סובב און ארויף, זעהן מיר פון דעם אז די סובב, די כרכוב, דאס איז געוועזן נאך די אויבערשטע דריי אמה פון די מזבח. אבל סובב להילוך הכהנים, וואס אונז ווייס מיר אז אין בית המקדש איז געוועזן ביי זעקס אמה פון אונטן, דריי אמה פון אויבן, צו פיר אמה פון אויבן, ווענדט זיך צו מען רעכנט די קרנות אדער נישט, איז געווען א ברייטקייט פון א אמה ארום און ארום, וואס דארט זענען די כהנים ארומגעגאנגען. זאגט ער, דאס איז אבער נישט געווען לא היה למזבח הנחושת, די מזבח הנחושת פון די משכן האט נישט געהאט א פלאץ ווי די כהנים זאלן ארומגיין אינמיטן די הייך, אלא על ראשו, נאר אויבן אויפן מזבח, דארט האט מען געקענט ארום גיין, לפנים מקרנותיו אריינציר פון די ווינקלען. וכן שנינו בזבחים, שטייט א גמרא אין מסכת זבחים דף סמך ב', איזהו כרכוב, וואס מיינט דאס כרכוב? דארט שטייט אז כרכוב מיינט בין קרן לקרן, צווישן די קרנות פון די מזבח, והיה רוחב אמה, יעדע קרן איז דאך געווען אמה על אמה ברום אמה, קומט אויס אז צווישן איין קרן און די אנדערע, די ברייטקייט פון א אמה, דאס ווערט אנגערופן א כרכוב, ולפנים מהן, און אריינציר פון די ערשטע אמה פון אלע פיר זייטן איז אויך געווען א אמה של הילוך רגלי הכהנים, ושתי אמות הללו קרויים כרכוב, די ביידע אמות פון אלע זייטן ארום, סיי די אמה צווישן די קרנות און סיי די קומענדיגע אמה וואס מען האט גערופן אמה וואס די כהנים גייען דארט ארום, דאס האט מען גערופן כרכוב, און די סיבה איז געווען, ווי רש"י זאגט ווייטער, כדי מען זאל זיך נישט אויסגליטשען און אראפפאלן פון די מזבח, האט מען געמאכט אז דארט זאל זיין א כרכוב, וואס דאס מיינט אז ס'איז געווען אביסל נידריגער אריינגעשניצט אין די האלץ אדער אין די ערד און פון ס'איז דאך געווען א מזבח אדמה און די זוים ביי די עק די וואנט האט ארויסגעשטארט ס'איז געווען א שטיקל מעקה אז מ'זאל זיך נישט אראפגליטשען פון דארטן ודקדקנו שם פרעגט דארט די גמרא דו זאגסט אז די כרכוב איז אויף די מזבח והכתיב תחת כרכוב המזבח מלמטה ס'שטייט דאך דא אין פסוק אין פסוק ה' אז מען לייגט די רשת די מעשה רשת זאל זיין אראפציר פון די כרכוב המזבח למדנו לערנען מיר פון דעם שהכרכוב בדפנו היה ולבוש המכבר תחתיו אז דער כרכוב איז געווען אויף די וואנט אינמיטן די הויכקייט פון די מזבח און דער מכבר די מעשה רשת איז געווען אונטער דעם וויאזוי קענסטו זאגן אז די כרכוב איז פון אויבן? ותרץ המתרץ תרי הוו, ענפערט דארט די גמרא, עס איז געווען צוויי פלעצער אויף די מזבח וואס מען האט גערופן כרכוב, חד לנוי, איינס איז געווען פאר שיינקייט, דאס איז געווען אויף די זייט, אויף די וואנט, וחד און איינס איז געווען אויבן, לכהנים דלא ישתרגו, זאלן זיך נישט אויסגליטשן. זה שבדופן, דאס וואס איז געווען אויף די וואנט לנוי היה דאס איז געווען פאר שיינקייט. ומתחתיו און אראפצו פון דעם הלבישו המכבר האבן זיי טאקע אנגעקליידעט דעם זיפ, דעם נעץ. והגיע רוחבו עד חצי המזבח, און די ברייטקייט פון דעם מכבר האט דערגרייכט ביז די האלב פון די מזבח, נמצא קומט אויס שהמכבר רוחב אמה, אזוי איז דא א גירסא אז רש"י זאל לערנען אז דער נעץ איז אויך געווען א ברייטקייט פון א אמה, ווייל מיט דעם איז די מזבח אנגעקומען צו האלב, ווען מען רעכנט פון אויבן אויף אראפ, די אויבערשטע דריי אמה שלש אמות קומתו איז געווען ליידיג, נאכדעם איז געווען א אמה פון כרכוב א סובב, און נאכדעם איז געווען א אמה פון די מכבר, און מיט דעם איז עס אנגעקומען צו פינף אמה. והוא היה סימן לחצי גבהו, דארט ווי די רשת האט זיך געענדיגט די מכבר, דאס איז געווען א סימן אז דארט איז די האלב פון די הייך פון די מזבח, און מען האט דאס געדארפט וויסן להבדיל צו קענען פונאנדערשיידן בין דמים העליונים לדמים התחתונים, ס'דא די בלוט פון א עולת העוף און פון א חטאת בהמה וואס דארף גיין אויף די אויבערשטע האלב, און נאכדעם איז דא די בלוטן פון די חטאת העוף און די עולת בהמה וואס דארף גיין אויף די אונטערשטע האלב. האט מען געדארפט וויסן וואו די האלב איז. וכנגדו, אקעגן דעם, אקעגן דעם רשת וואס דאס איז געווען א סימן ביי די משכן, עשו, האבן זיי אויך געמאכט למזבח בית עולמים, אויף די מזבח פונעם בית המקדש וואס האט זיך געהאלטן נאך א לענגערע צייט, האבן זיי דארט געמאכט א חגירת חוט הסיקרא באמצעו, מען האט געמאכט אזא רויטע שטראך אינדערמיט אז מען זאל וויסן וואו ס'איז די האלב, כדי צו קענען לייגן בלוט העכער דעם און אונטער דעם לויט וויאזוי עס פארלאנגט זיך. שמועסט רשי אויס וכבש שהיו עולין בו, די בריק וואס מען האט גענוצט ארויפצוגיין צו די מזבח, אף על פי שלא פירשו בענין זה, דא ביי די פרשה רעדט מען גארנישט פון דעם, אבער כבר שמענו בפרשת מזבח אדמה תעשה לי, שטייט דארטן אין סוף פרשת יתרו ולא תעלה במעלות, וואס דאס מיינט לא תעשה לו מעלות בכבש שלו, די וועג ארויף צו די מזבח זאלסטו נישט מאכן מיט טרעפ, וואס מען זאל דארפן אויפהייבן די פיס, אשר לא תגלה ערותך עליו, אלא נאר, די פסוק זאגט דארט אז מען זאל מאכן א כבש חלק, ס'מיינט אז ס'זאל זיין א גלאטע וועג ארויף. למדנו שהיה לו כבש, זעהט מען פון דעם אז ס'האט געהאט אזא שיפע בריקל ארויפצוגיין כך שנינו במכילתא. ומזבח אדמה הוא מזבח הנחושת. ס'איז די זעלבע זאך יענע פרשה און די פרשה, דא רופט מען עס אן מזבח הנחושת און דארטן מזבח אדמה, אבער מען רעדט פון די זעלבע זאך, שהיו ממלאין חללו אדמה במקום חנייתן. דער מזבח הנחושת איז נאר געווען די ווענט איבערגעדעקט מיט קופער, אבער אינעווייניג איז געווען הויל און מען האט עס אנגעפילט מיט ערד בשעת מען האט גערוהט. זאגט רשי ווייטער והכבש היה בדרום המזבח, אויף די דרום זייט פון די מזבח דארט האט מען געלייגט דעם כבש, ס'איז געווען מובדל מן המזבח מלא חוט השערה, ס'איז נישט געווען ממש באהאפטן צו די מזבח, ס'איז געווען א משהו אפגעטיילט, ורגליו מגיעין עד אמה סמוך לקלעי החצר שבדרום, די עק פון דעם כבש, די אונטערשטע חלק דערפון, איז אנגעקומען ביז איין אמה נאנט צו די אומהענגען פון דעם הויף אויף דרום, כדברי האומר עשר אמות קומתו, לויט ר' יוסי וואס ער האט געהאלטן אז די מזבח איז געווען צען אמה הויעך, האט עס געדארפט האבן זייער א לאנגע כבש, און די כבש האט זיך געענדיגט כמעט נעבן די אומהענגען פונעם הויף. ולדברי האומר דברים ככתבן, לויט ר' יהודה וואס רש"י האט פריער אראפגעברענגט פון אים אז ער האלט דברים ככתבן, אז ס'איז געוועזן אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק שלש אמות קומתו נישט מער ווי דריי אמה די הויעכקייט, לא היה אורך הכבש אלא יו"ד אמה, ס'האט נישט אויסגעפעלט קיין לאנגע כבש, ס'איז גענוג געווען צען איילן לאנג האט זיך עס טאקע געענדיגט, נאך סאך פאר די קלעי החצר, כך מצאתי במשנת מ"ט מידות, וזה שהיה מובדל מן המזבח מלא החוט, די זאך אז ס'איז געווען אפגעטיילט די כבש פון די מזבח אזוי גרויס ווי א חוט השערה במסכת זבחים למדנוהו מן המקרא, מ'לערנט עס ארויס פון דעם פסוק ועשית עולותיך הבשר והדם, זאגט די גמרא פונקט ווי די דם האט מען געשפריצט האט מען די בשר אויכעט געדארפט געבן א ווארף, ווען מען איז געשטאנען אויפן כבש האט מען עס געמוזט געבן א ווארף אריבער ווייל ס'איז געווען אפגעטיילט א משהו צווישן די כבש און די מזבח. ס'איז דא נאך א לימוד ווייל ס'שטייט אז די מזבח האט געדארפט זיין סביב, מ'האט עס געדארפט קענען ארום נעמען מיט א בענדל ממילא האט עס נישט געטארט געשטערט ווערן מיט א כבש וואס זאל זיין ממש באהאפטן צו דעם, נאר די כבש איז געווען אביסל אפגעטיילט פון די מזבח. פסוק ו' ועשית בדים למזבח בדי עצי שיטים, דו זאלסט מאכן שטאנגען פאר דעם מזבח, שטאנגען פון טענען האלץ וציפית אותם נחושת זאלסט זיי איבערדעקן מיט קופער, פסוק ז' והובא את בדיו בטבעות, ס'זאל ווערן אריינגעברענגט זיינע שטאנגען אין די רינגען, וואס מען האט פריער געזאגט אין פסוק אז מען זאל מאכן די רינגען אויפן רשת, זאל מען אריינפירן די שטאנגען אין די רינגען, והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אותו, די שטאנגען זאלן זיין אויף די צוויי זייטן פון די מזבח ווען מען טראגט דעם מזבח, די גאנצע צייט האט עס נישט געדארפט דארט ליגן, פארקערט ס'האט דאך געשטערט, מען האט דאך אזויפיל געדארפט זיך דרייען דארטן, און די שטאנגען וואלטן געשטערט. אין די ארון, וואס דארטן גייט קיינער נישט אריין, נאר דער כהן גדול איינמאל איין טאג א יאר אויף אפאר מאל, זאגט די חזקוני אויבן אין די פרשה, פארדעם שטייט דארט לא יסורו ממנו, אז די שטאנגען האבן געקענט דארט זיין א גאנץ יאר, ס'האט קיינעם נישט געבאדערט, אבער דא ביי די מזבח וואו יעדער האט זיך געדרייט דארט, האט מען נאר בשעת די מסעות אריינגעלייגט די שטאנגען.

אינעם בארג, אזוי זאלן זיי מאכן דעם מזבח, זאגט די ספרנו די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז מען זאל אנפילן דעם מזבח מיט ערד, אזוי ווי מען האט דאך געוויזן דארט ביים בארג סיני אז ס'דארף זיין א מזבח אדמה, אזוי זאלן זיי מאכן אז ס'זאל טאקע זיין הויל דורך טאוולען, און די סיבה פארוואס ס'איז געווען הויל זאגט די חזקוני כדי מען זאל עס קענען גרינג ארום טראגן ס'זאל נישט זיין שווער, און ווען מען האט גערוהט אויף איין פלאץ דעמאלטס האט מען עס אנגעפילט מיט ערד כדי צו קענען מקריב זיין אויף דעם. זאגט רש"י נבוב לוחות כתרגומו חליל לוחין, ס'איז געווען הויל דורך טאוולען, לוחות עצי שיטים מכל צד, ס'איז געווען ארומגענומען מיט ברעטער, פון טענענהאלץ פון יעדע זייט, והחלל באמצע, און די הוילקייט איז געווען אין צענטער. ולא יהא כולו עץ אחד, ס'זאל נישט זיין איין גרויסע שטיק האלץ, שיהא עביו חמש אמות על חמש אמות כמין סדן, א גרויסע קלאץ פון פינף אמה די לענג פינף אמה די ברייט, אזוי ווי א סדן, וואס דאס איז א גרויסע זאך אויף וואס מ'האקט. אויס מען טוט אויסדינען בלעכן אויף דעם אדער די האמער טוט מען אויסגראדן אויף דעם, ניין דאס האט געדארפט זיין טאוולען אויף אלע זייטן, אינמיטן אינעווייניג איז עס געווען הויל און ווען מען האט גערוהט האט מען עס אנגעפילט מיט זאמד. פסוק ט', ועשית און דו זאלסט מאכן את חצר המשכן, די הויף פון די משכן, לפאת נגב תימנה. אויף די דרומדיגע זייט, קלעים לחצר, זאל זיין אומהענגען פארן הויף, שש פון לען משזר צאמגעשפינט, וואס דאס מיינט אז יעדע פאדעמל איז באשטאנען פון מערערע, מאה באמה אורך לאפיו האחד, די איין זייט איז געווען הונדערט אמה אויף די לענג. זאגט רש י קלעים, ס'האט געהאט צוויי טעמים פארוואס מען האט עס גערופן קלעים, עשויין, איינס ווייל ס'איז געווען געמאכט כמין קלעי ספינה, אזוי ווי די ליילעכער פון א ווינט שיפל, וואס מען ציט אויס ליילעכער און די ווינט העלפט עס גיין. און פונקט ווי יענץ האט זיך געהאנגען אויף א נס אויף דעם הויעכן שטאנג פונעם שיף, אזוי האט מען אויפגעהאנגען די קלעים אויף די עמודים פונעם חצר, דאס איז איין סיבה פארוואס מען האט עס גערופן קלעים, ווייל עס האט געענדלט צו די קלעי ספינה, אבער די קלעי ספינה האבן נישט קיין לעכער, די ווינט דארף דאך עס קענען שטופן. דעיס איז יא געווען אביסל לעכעריג, נישט אינגאנצן לעכעריג, מ'האט נישט געדארפט אדורך קוקן, מ'האט נישט געמעגט זען דעם כהן בשעת ער טוט די עבודה, אבער ס'האט געהאט אזעלכע קליינינקע לעכערלעך, און דאס איז נאך א סיבה פארוואס ס'האט געהייסן קלעים, ווייל קלעים מיינט געפלאכטן, לעכעריג אזוי ווי א נעץ, נקבים נקבים מעשה קליעה, א געפלאכטענע ארבעט ולא מעשה אורג, נישט קיין געוועבטע ארבעט. ותרגומו, די תרגום זאגט סרדין. כתרגומו של מכבר, אזוי ווי די תרגום פון מכבר וואס דאס מיינט א זיפל, המתורגם סרדא, לפי שהם מנוקבין ככברה, די קלעים זענען געווען געלעכערט אזוי ווי א זיפל. לפאה האחת, מיינט נישט א ווינקל, נאר כל הרוח קרוי פאה, די גאנצע זייט ווערט אנגערופן א פאה. פסוק י, ועמודיו, און זיינע זוילן, עשרים, זענען געווען צוואנציג, צוואנציג זוילן איז געווען אויף די לענג פון די דרום זייט פונעם חצר המשכן, פון וואס זענען די זוילן געמאכט געווען שטייט נישט אין פסוק, אבער די ראשונים זאגן אז מסתמא איז עס געווען פון עצי שיטים, אזוי ווי די אנדערע עמודים וואס האבן געהאלטן די פרוכת און די מסך פתח המשכן וואס דארט שטייט קלאר ארויס אז ס'איז געווען פון שיטים. וויאזוי איז געווען אויסגעשטעלט די עמודים, עמיר זעהן באלד אין רש י, ווייל די פסוק זאגט דאך אז ס'איז געווען הונדערט איילן די לענג, יעצט ווען דו נעמסט צוואנציג זוילן, וואס יעדער זויל איז געוועזן איין אמה, און דו שטעלסט אויס צוואנציג אזעלכע זוילן אויף די לענג פון הונדערט, ווי רש י זאגט אז ס'איז געוועזן פינף אמות צווישן די זוילן, און די מפרשים זאגן אז דאס מיינט פון די אנהייב פון די ערשטע זויל ביז די אנהייב פון די צווייטע זויל איז געווען אלעס אינאיינעם פינף אמה, די זויל אליין איז געווען אריינגערעכנט אין די פינף אמה. שטעלן זיך די מפרשים ווען דו שטעלסט אויס צוואנציג עמודים אזוי, אויף דעם אופן האסטו נאר ניינצן אוירים, נײַנצן הוילקייטן צווישן די עמודים, וואס פינף מאל נײַנצן איז נאר פינף און נײַנציק, און ס'פעלט נאך פינף אמה צו די הונדערט אמה פון די לענג פונעם חצר. שמועסט די מזרחי אויס אז באמת ווען דו האסט געציילט די עמודים פון דרום זייט האסטו געקענט זען איין און צוואַנציק עמודים, און דאס האט געהאט צוואַנציק אוירים פון פינף וואס דאס איז הונדערט איילן. נאר די איין און צוואנציגסטע זויל האט מען נישט גערעכנט צווישן די זוילן פון דרום זייט, ווייל דאס איז שוין אריינגעגאנגען אין די חשבון פון די מערב'דיגע עמודים, וואס אויף מערב זייט זאגט די פסוק ווייטער אז ס'איז געווען צען עמודים, דער איין און צוואנציגסטער פון דרום, דאס איז געוועזן באמת דער ערשטער פון מערב. יעצט די זעלבע זאך ווען דו האסט געקוקט אויף מערב זייט האסטו געקענט באמת ציילן עלף עמודים, נאר דער עלעפטער איז שוין געווען דער ערשטער פון די צוואנציג עמודים פון צפון, און פאר דעם שטייט אין פסוק אז אויף מערב איז נאר געווען צען עמודים, ווייל דעם לעצטן רעכנט מען שוין אלס א צפונ'דיגער זויל. און די זעלבע זאך אויף צפון ווען דו האסט געקוקט האסטו געקענט זען איין און צוואנציג, נאר דער איין און צוואנציגסטער האט שוין באלאנגט פאר די מזרח'דיגע צען זוילן. זאגט דער פסוק ואדניהם און זייערע שוועלן עשרים זענען געווען צוואנציג נחושת פון קופער, ווי העמודים, די וואוון, די האקן, וואס האבן אויסגעזען ווי א וואוו, וואס דאס האט מען אריינגעהאקט אין די זוילן, און אויף דעם האט זיך געהאלטן די קלעים, וחשוקיהם און זייערע גארטלען, די זוילן זענען געווען ארומגענומען מיט זילבער, דאס איז אלעס געווען פון כסף, סיי די וואוון און סיי די חשוקים זענען געווען פון זילבער. זאגט רש"י, ועמודיו עשרים, חמש אמות בין עמוד לעמוד האבן מיר שוין אויסגעשמועסט אז דאס איז געווען צוזאמען מיט די מיט די חשבון פון דעם עמוד אליין, די אויר אליין איז געווען פיר, און מיטן עמוד וואס איז געווען אויך די אמה, איז דאס געווען פינף אמה צווישן פון די אנהייב פונעם ערשטן עמוד ביז די אנהייב פונעם צווייטן, ואדניהם של עמודים נחושת. שמועסט רשי אויס וויאזוי ס'איז געווען דארט, והאדנים די שוועלן, יושבים על הארץ זיי זענען געזיצן אויף דער ערד, והעמודים און די זוילן תקועים לתוכן זענען אריינגעשטעקט אין די שוועלן, היה עושה ער האט געמאכט כמין קונדסין, אזעלכע ברעטעלעך, שקורין פילעס, ארכן ששה טפחים, וואס זייער לענג איז געווען זעקס טפחים ורוחבן שלושה און זייער ברייט דריי טפחים, וטבעת נחושת קבועה בו באמצעו אין צענטער האט עס געהאט א קופערנע רינג, וכורך און ער האט ארומגעוויקלט שפת הקלע סביביו במיתרים,

די קלעצערלעך, דורך דעם רינג וואס האט געהאט אין צענטער, אין די אונקליות אויפן עמוד וואס זענען געווען ווי א וו, וראשו זקוף למעלה, די עק דערפון איז געווען ארויף געהוקט אויף ארויף, וראשו האחד תקוע בעמוד און די אנדערע עק איז געווען אריין געשטעקט אין דעם זויל, כאותן שעושין אזוי ווי די וואס מען מאכט להציב דלתות שקורין גינז, א געוויסע מין טיר וואס מען פלעגט אויפהענגען אויף דעם אופן.

פסוק י א וכן לפאת צפון און אזוי איז אויך געווען ביי די צפון זייט באורך אויף די לענג, קלעים אומהענגען מאה אורך פון א לענג פון הונדערט איילן, ועמודיו עשרים זיינע זוילן זענען געווען צוואנציג ואדניהם עשרים זייערע שוועלן זענען געווען צוואנציג נחושת פון קופער ווי העמודים, די וואוון פון די זוילן וחשוקיהם און זייערע גארטלען, כסף, איז געווען פון זילבער. פסוק י ב ורוחב החצר לפאת ים, אויף די ברייט פונעם הויף אויף די מערב זייט קלעים זענען געווען אומהענגען חמשים אמה אין די לענג פון פופציג איילן עמודיהם עשרה זייערע זוילן זענען געווען צען ואדניהם עשרה און זייערע שוועלן זענען אויך געווען צען. פסוק י ג, ורוחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה, די ברייט פון די הויף אויף די זייט פון מזרח פון פארנט דאס איז געוועזן אויכעט פופציג איילן די ברייט, זאגט רש י לפאת קדמה מזרחה, פני המזרח קרוי קדם, די מזרח'דיגע זייט דאס ווערט אנגערופן פארנט, ס'איז א לשון פנים, און אחור איז א לשון אחוריים, די מערב זייט ווערט אנגערופן די הינטן, לפיכך המזרח קרוי קדם שהוא פנים, די מזרח וואס דאס איז פארנט דאס ווערט אנגערופן קדם, ומערב קרוי אחור, כמא דאת אמר הים האחרון, וואס דאס מיינט ימא מערבא, דער ים וואס איז פון הינטן פון ארץ ישראל אויף מערב זייט. חמשים אמה. שטעלט זיך רש י ביי די פריערדיגע דריי זייטן, ביי דרום, צפון און ביי מערב, איז געשטאנען אין פסוק גלייך וויפיל זוילן, וויפיל שוועלן, דא שטעלט די פסוק אראפ אז ס'איז געווען פופציג אמה, אבער ער זאגט נישט גלייך וויפיל זוילן און שוועלן, ער זאגט עס הערשט אין די קומענדיגע פסוקים. איז רש י מסביר אז די פסוק איז א הקדמה צו די קומענדיגע פסוקים, אותן חמשים אמה די פופציג אמה פון מזרח זייט, לא היו סתומים כולם בקלעים, ער האט נישט געקענט גלייך זאגן אז ס'איז געווען קלעים פופציג אמה, און אז ס'האט געהאט צען זוילן, ווייל ס'איז נישט געווען אינגאנצן צוגעמאכט נאר מיט די קלעים, לפי ששם הפתח דארט איז דאך געווען די עפענונג אריינצוגיין אינעם חצר המשכן, אלא ס'איז געווען ט ו אמה קלעים לכתף הפתח מכאן, פֿופֿצן איילן קלעים ביי די איין זייט פונעם טיר, וכן לכתף השנית און אזוי אויך פֿופֿצן אמה ביי די אנדערע זייט, נשאר איז געבליבן רוחב חלל הפתח בינתיים כ אמה, א ברייטקייט, פון א עפענונג פונעם טיר איז געבליבן צוואנציג איילן אין צענטער, וזהו שנאמר דאס איז וואס עס שטייט ווייטער אין פסוק ולשער החצר מסך עשרים אמה ס'געווען א באזונדערע מסך פון צוואנציג איילן, ס'געווען א וילון למסך כנגד הפתח כ אמה אורך כרוחב הפתח אזוי ווי די ברייטקייט פון דעם עפענונג אזוי האט מען געלייגט דארטן א וילון א פירהאנג וואס האט זיך גערופן די מסך פון די פתח אוהל פון די פתח החצר און דאס איז אויך געווען טאקע צוואנציג אמה צו פארמאכן דעם עפענונג. פסוק י ד, וחמש עשרה אמה קלעים לכתף, פופצן אמה אומהענגען איז געווען פאר איין אקסל פאר איין זייט פון דעם פתח, עמודיהם שלושה זייערע זוילן זענען געווען דריי ואדניהם שלושה און זייערע שוועלן זענען געווען דריי, זאגט רש י עמודיהם שלושה, מאכט ער דעם חשבון אזוי ווי פריער ס'איז געווען חמש אמות בין עמוד לעמוד צווישן איין זויל און די אנדערע איז געווען פינף איילן, בין עמוד שבראש הדרום העומד במקצוע דרומית מזרחית, פון דעם עמוד וואס איז געשטאנען ביי די דרומ'דיגער עק, דרום מזרח'דיגע ווינקל, עד עמוד שהוא מן השלושה שבמזרח, ביז די ערשטע עמוד וואס איז ווערט גערעכנט פאר די דריי פון מזרח איז געווען חמש אמות, וממנו לשני, פון דעם ערשטן וואס ווערט גערעכנט צווישן די דריי פון מזרח לשני צו דעם צווייטן איז ווייטער חמש אמות, ומן השני לשלישי חמש אמות, צווישן די צווייטע און די דריטע זויל פון מזרח איז אויך געווען פינף אמה, האמער געהאט דא א חשבון פון פופצן אמה קלעים ביי איין כתף אויף מזרח, וכן לכתף השנית איז אויך געווען אזוי דער זעלבער חשבון, וארבעה עמודים למסך און נאכדעם איז געווען אינדערמיט פיר זוילן פאר די פירהענג פונעם טיר אליין, הרי י' עמודים למזרח כנגד י' למערב אלעס אינאיינעם האסטו געהאט דריי זוילן אויף רעכטס, דריי זוילן אויף לינקס און פיר זוילן אין צענטער, האסטו צען זוילן אויף מזרח אזוי ווי ס'איז געווען צען אויף מערב. ווי די מפרשים שמועסן אויס, אז די קלעים וואס זענען געווען אויף די צוויי זייטן, ביי איינע פון די זייטן האט זיך עס געמוזט אויכעט האלטן אויף איינע פון די פיר זוילן פון די מסך הפתח. אונז האבן דאך שוין פריער געשמועסט אז. דער זויל וואס איז געשטאנען אויף די ווינקל פון מזרח און צפון, דאס איז געוועזן די איין און צוואנציגסטע זויל פון צפון זייט, און מ'האט עס גערעכנט אלס איינע פון די צען זוילן פון מזרח. יעצט ווען דו הייבסט אן אויסציען די קלעים ביי יענעם זויל וואס איז ביים ווינקל, האסטו פינף אמה פון יענעם זויל ביזן ערשטן וואס איז געוועזן באמת שוין די צווייטע פון מזרח, און נאך פינף אמה ביז די דריטע פון מזרח, האלטסטו נאך ביי צען אמה פון קלעים, דו האסט נאך קלעים פינף אמה, און וואו גייט זיך עס האלטן אויב נישט אויף די ערשטע פון די פיר זוילן פון די מסך הפסח? און די זעלבע זאך דער מסך הפתח וואס איז געוועזן ברייט צוואנציג איילן, און ס'האט טאקע געהאט פיר זוילן, אבער עס איז נאר דא דריי חללים דריי אוירים צווישן די פיר זוילן, וואס דאס קומט אויס א חשבון פון פופצן אמה, די לעצטע פינף אמה פון דעם מסך הפתח האט זיך געמוזט ווייטער האלטן אויף די ערשטע פון די דריי עמודים וואס איז געווען אויף דעם אנדערן זייט אויף דעם דרומ'דיגן זייט פון די מסך הפתח. פסוק ט"ו, ולכתף השנית, אויף די צווייטער אקסל אויף די צווייטע זייט פונעם טויער, איז געווען חמש עשרה קלעים, ווייטער געווען א חשבון פון פופצן איילן אומהענגען, עמודיהם שלושה, זייערע זוילן זענען געווען דריי, ואדניהם שלושה, און זייערע שוועלן זענען אויך געווען דריי. פסוק ט"ז, ולשער החצר ביים טויער ביים עפענונג פונעם הויף מסך איז געווען א פירהאנג עשרים אמה פון צוואנציג איילן אין די לענג, תכלת, ס'איז געווען געמאכט פון בלויע וואל וארגמן און פערפל וואל ותולעת שני און רויטע וואל ושש און לען משזר צאמגעשפינט, יעדע פאדעם איז באשטאנען פון מערערע פעדעם ווי צאמגעשפינט, מעשה רוקם. ס'איז געווען די ארבעט פון א נייער, מען האט ארויפגענייעט די בילדער, ס'איז געווען דער זעלבער בילד אויף ביידע זייטן, עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה, זייערע זוילן זענען געווען פיר און זייערע שוועלן זענען געווען פיר. פסוק י ז כל עמודי החצר סביב, אלע זוילן פונעם הויף ארום און ארום, מחושקים כסף זענען געווען ארומגעגארטלט מיט זילבער, וויהם כסף זייערע האקן זענען געווען פון זילבער ואדניהם נחושת און זייערע שוועלן זענען געווען פון קופער.

קיין ווארט דערמאנט וועגן די ווין מיט די חשוקים און די אדני נחושת לכך בא ולמד כאן פאר דעם האט ער דא געמאכט א כלל און אראפגעשטעלט אז די אלע זוילן פונעם חצר האבן געהאט די זעלבע זאכן. פסוק י ח אורך החצר די לענג פון די הויף איז געווען מאה באמה, הונדערט איילן, ורוחב און די ברייט איז געווען חמשים בחמשים, וועמיר זען באלד אין רש י אז דאס מיינט אז די פאדערשטע האלב איז געוועזן פופציג לאנג אויף פופציג ברייט, תרגום יונתן קוקט אויס אז ער וויל ארויסברענגען אז ס'איז געווען אייניג ברייט אויף די מזרח עק ווי אויף די מערב עק, ס'איז נישט געגאנגען שמעלער אדער ברייטער ביי איין עק מער ווי די אנדערע, ס'האט געהאט די זעלבע ברייט ביי מזרח ווי ביי מערב. וקומה, און די הייעך פון די חצר איז געווען חמש אמות, פינף איילן, דאס איז לויט די שיטה פון רבי יהודה וואס ער האט געהאלטן אז די מזבח איז געווען בלויז דריי אמות הויעך, לויט רבי יוסי וואס ער האט געהאלטן אז די מזבח איז געווען צען אמות הויעך זאגט די גמרא אז די

די הויף אויפן מזרח זייט פון די משכן איז געווען פיר-קאנטיג, פופציג אמה אויף פופציג אמה, וואס איז געווען ליידיג פון די משכן, די משכן איז געווען אין די אינעווענדיגסטע האלב, שהמשכן איז דאך געווען אורכו שלשים ורוחבו עשר, די חלל פון די משכן איז געווען לאנג דרייסיג איילן און ברייט צען. העמיד ער האט אראפגעשטעלט מזרח פתחו, די מזרח פון די עפענונג פון די משכן בשפת חמישים החיצונים של אורך החצר דארט ווי ס'האט זיך געענדיגט די דרויסנדיגע פופציג איילן פון די לענג פונעם הויף, נמצא כולו בחמישים הפנימים, די גאנצע משכן איז געשטאנען אין די אינעווענדיגסטע פופציג איילן, וכלה אורכו לסוף שלושים, די חלל פון די משכן האט זיך געענדיגט ביי די סוף פון דרייסיג איילן. נמצאו קומט אויס עשרים אמה ריווח לאחוריו, הונטער די משכן איז געווען צוואנציג איילן פריי, ליידיג, בין הקלעים שבמערב צווישן די אומהענגען פון די חצר אויף מערב זייט ליריעות שלאחורי המשכן און צווישן די יריעות וואס האבן אראפגעהאנגען אויף די הונטערשטע זייט פון די משכן, רש י זאגט אין מסכת עירובין אז די קרשים פון מערב זייט האבן אראפגענומען נאך א אמה, נאר וואדען, דאס רעכנט זיך שוין אריין אין די עשרים אמה וואס איז צווישן די קלעים און די חלל המשכן. די זעלבע זאך ורוחב המשכן די ברייטקייט פון די משכן איז געווען עשר אמות באמצע רוחב החצר מ'האט אראפגעשטעלט אין צענטער פון די ברייט פונעם חצר די ברייט פון די משכן וואס איז צען אמה נמצא לו עשרים אמה ריווח לצפון ולדרום ס'איז געבליבן א פרייהייט פון צוואנציג איילן אויף ביידע זייטן מן קלעי החצר פון די אומהענגען פונעם הויף ליריעות המשכן און דא איז אויכעט געווען נאך איין אמה אראפגענומען פון די פריי פון די פרייע פלאץ דורך די קרשים פון צפון און דרום פון די משכן וכן למערב, און אזוי איז געווען אויף מערב, וחמישים על חמישים חצר לפניו, קומט אויס אז די הויף פון פארנט אויף מזרח איז געוועזן פופציג אמה אויף פופציג אמה פריי אן קיין משכן. וקומה חמש אמות, דאס איז די גובה מחיצות החצר והוא רוחב הקלעים, די הייך פון די מחיצות פונעם חצר וואס איז געווען צוזאמגעשטעלט דורך די ברייטקייט פון די קלעים, דאס האט געמאכט א מחיצה פון פינף איילן אין די הייך. ואדניהם נחושת להביא אדני המסך, ס'איז שוין געשטאנען פריער אז די שוועלן פון אלע עמודי החצר זענען געווען פון קופער, דא קומט ער זאגן אז די שוועלן פון די פיר זוילן וואס האבן געהאלטן די מסך הפתח זענען אויך געווען פון קופער שלא תאמר דו זאלסט נישט זאגן, לא נאמרו אדני נחושת אלא לעמודי הקלעים, אבל אדני המסך של מין אחר היו, כך נראה בעיני שלכך חזר ושנאן פון דעם האט ער נאכאמאל געזאגט ואדניהם נחושת, צו זאגן אז אויך די שוועלן פון די מסך הפתח זענען געווען געמאכט פון קופער. פסוק יט, לכל כלי המשכן בכל עבודתו, אלע געצייג פון די משכן, פאר זיין גאנצע ארבעט, פאר די ארבעט וואס מען האט געדארפט האבן צו צונעמען און אויפשטעלן די משכן, וכל יתדותיו און אלע נעגל פון די יריעות המשכן, וכל יתדות החצר און אלע נעגל פון די הויף, די קלעים האבן זיך אויכעט געהאלטן מיט נעגל, די אלע געצייג און די אלע נעגל זענען געווען געמאכט פון נחושת. זאגט רשי לכל כלי המשכן באמת איז דער למד איז איבעריג, שהיו צריכין להקמתו ולהורדתו, מען רעדט נישט דא פון קיין כלי שרת וואס זיי זענען געווען פון גאלד און פון זילבער, נאר מען רעדט דא פון די געצייג וואס מען האט געדארפט האבן אויפצושטעלן און צו צונעמען, כגון מקבות, אזעלכע האמערלעך, לתקוע יתדות ועמודים צו קענען אריינהאקן די נעגל, און די זוילן אריינהאקן געהעריג.

ווייל צוליב די געוויכט האט עס געקענט אריינוועגן אין די חלל המשכן, און ס'וואלט ממעט געווען די הוילקייט פון די משכן, די הייך פון די משכן וואלט געווארן ווייניגער ווי צען איילן, האט מען געמוזט דאס אויסציען מיט שטריק און אונטערהאקן מיט נעגל, אריינהאקן אין דער ערד ס'זאל זיך גוט האלטן, אז ס'זאל נישט אריינפאלן אין די משכן.

רשי זאגט איך ווייס נישט אויב ס'איז געווען אריינגעשטעקט אין די ערד און דורך דעם האט זיך עס געהאלטן, אדער ס'איז געווען פשוט א שווערע נאגל און ס'איז אראפגעהאנגען וכובדן, זייער שוועריקייט, זייער געוויכט, מכביד, האט אראפגעשווערט אויף די שפולי היריעה שלא ינועו ברוח ס'זאל זיך נישט וויגן אין די ווינט. ואומר אני, און איך זאג ששמן מוכיח עליהם, זייער נאמען ווייזט אויף אויף זיי שהם תקועים בארץ אז ס'איז געווען אריינגעשטעקט אין די ערד, לכך נקראו יתדות, יתדות איז א לשון פון אריינהאקן אין די ערד. ומקרא זה מסייעני, ער ברענגט א ראיה פון א פסוק אוהל בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח זעהן מיר אז יתדות נעגל קומען געווענליך אריינגעהאקט.